א גוטן פרייליכן פורים שמחת פורים און ערב שבת קודש פרשת כי תשא. פאלט זיך אויכעט פורים יום הפורים פורים לנו שישו ושמחו סאו וויל איך רעדן אביסל פון די סדר פון די וואך און פון פורים אלעס וואס מען דארף. קודם וויל איך זאגן אז די געוועזענע וואך מיטוואך ביינאכט און דאנערשטאג איז געווען די הילולא פון משה רבינו וויל איך רעדן אפאר ווערטער לכבוד די הילולא פון משה רבינו וואס כ'האב פאריגע וואך נאך

יעצט פארוואס טאקע האט די תורה נישט ארויסגעזאגט דעם טאג? ווייל פשוט ווייל כדי ווען ס'שטייט ווען ארויס די טאג אנפאנג אדר, ז' אדר, וואלט מען שוין פון ז' געמוזט זיין טרויעריג, די תורה האט עס דירעקט באהאלטן און מ'זאל נאר זיין טרויעריג אין דעם טאג פון משה רבינו'ס יארצייט, אבער. א גאנצע חודש אדר אפילו פון אנפאנג מוז מען שוין זיין פרייליך. יעצט זאגט דער ספר מעשה רוקח דאס איז די פשט אין די גמרא, כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה מ'מוז גראד ממעט זיין בשמחה ווייל ס'שטייט ארויס דער טאג פון אהרן הכהן'ס הסתלקות, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה מוז מען א גאנצע חודש זיין פרייליך ווייל די תורה האט דירעקט נישט ארויסגעשריבן משה רבינו'ס הילולא ווען ער איז אוועק. יעצט אין הייליגן ספר עבודת ישראל פרשת זכור ווערט געברענגט אז פון ווען סקומט אריין חודש אדר הייבט אן מופיע צו זיין אביסל דער אור פון מרדכי הצדיק וועגן דעם שטייט אין די גמרא מסכת מגילה אז מגילה נקראת בי"א וואס הייסט בי"א פירוש זאגט ער אזוי דהאור נגלה כל אחד עשר יום מראש חודש עד יום י"א שיוצא בבהירות סקומט ארויס אן אור פון מרדכי הצדיק וואס ער לייכט יעדן טאג די גאנצע עלף טעג זייער קלאר, ממילא והרשו לקרות בו המגילה לבני כפר, וועגן דעם מגילה נקראת בי"א ווייל דעמאלטס איז שוין דער גאנצער אור אראפגעקומען אויף די וועלט. יעצט דער זעלבער ספר אוהב ישראל ברענגט אין פורים אז שמחה בשמחה איז ב' בגימטריא שנה, זאגט ער די שמחה וואס א מענטש איז מעורר אינעם טאג פון פורים די זעלבע שמחה שלעפט אים, נאכדעם א גאנץ יאר. יעצט פונעם הייליגן בעלזער רב פון ר' ישכר דוב שטייט אויך אויף משנכנס אדר מרבים בשמחה מרבים אז מען טוט פארמערן און מען טוט ממשיך זיין די שמחה פאר די קומענדיגע טעג. על כל פנים מען דארף זעהן מרבה צו זיין בשמחה. יעצט דער הייליגע חתם סופר אין די דרשות ז' אדר תקצ"ט זאגט מורא'דיגע זאכן. ער זאגט אז ז' אדר איז געווען באמת די גרעסטע משתה ושמחה וואס אידן האבן געהאט, פארוואס? ווייל דעמאלטס האט משה רבינו כורת געווען מיט די אידן א ברית, און ס'איז געווען דעמאלטס חשוב'ער פון מתן תורה, ווייל מתן תורה האט מען נאר באקומען די תורה, און יעצט האט משה רבינו כורת און יעדער האט עס מקבל געווען, און אויף דעם טאג שטייט היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך. און דעמאלטס האבן זיי ערשט אנגעהויבן צו פארשטיין דעם הייליגן דעת פון משה רבינו, וואס מען האט נישט פארשטאנען די גאנצע פערציג יאר, ס'איז אראפגעקומען אזא התגלות פון הימל אז מען האט אנגעהויבן צו פארשטיין דעם משה רבינו, שטייט דאך אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה. און אין דעם טאג איז אויכעט געענדיגט געווארן משה רבינו'ס טעג מיט די יארן, און מיט דעם האט ער אלעס מתקן געווען. יעצט המן האט זיך טועה געווען, האט זיך אזוי געפרייט אז ס'איז געפאלן אין דעם חודש וואס משה רבינו איז געשטארבן, אבער דערווייל האט ער נישט געכאפט ונהפוך הוא, ס'איז גאר געווען דער יום המיתה, דעמאלטס איז ער געבוירן אויך, און דעמאלטס איז פארפילט געווארן זיינע טעג און די יארן, ס'איז פארפילט געווארן דאס אז ער האט געמאכט א ברית מיט כלל ישראל צום אייבערשטן. און ס'איז אויך געקומען צו א מקום און א זמן וואס אידן האבן אנגעהויבן צו פארשטיין משה רבינו, ממילא וואלט דאס געווען די גרעסטע טאג פון שמחה, נאר משה רבינו איז נסתלק געווארן פארנאכט. שטייט ויבכו אותו כל בית ישראל, זאגט יעצט דער הייליגער חתם סופר מורא'דיגע ווערטער, ווען די אידן וואלטן געדארפט עוסק זיין אין די קבורה פון משה רבינו, וואלטן זיי אים אפשר אריינגעטראגן אין א צימער, אין א חברה קדישא צימער, און זיי וואלטן ווייטער געפירט שבעת ימי המשתה, ווייל יעצט זענען זיי דאך באמת אנגעהויבן צו פארשטיין וואס משה רבינו האט געוואלט און אזוי און וואס דער אייבערשטער האט געוואלט פון אים, נאך די שבעת ימי המשתה וואלטן זיי געמאכט זיבן ימי אבילות נאך משה רבינו, און דערווייל וואלטן זיי אים געהאלטן ערגעץ אין א. א מארג, פרידזשידער, וועגן כבוד המת. יעצט איז געקומען דער אייבישטער און ער האט אליינס עוסק געווען די קבורה פון משה רבינו. ווייל אז ער האט אליין עוסק געווען די קבורה פון משה רבינו איז דאך גראד חל געווארן די אבילות, עס איז נתבטל געווארן די זיבן טאג פון שמחה. אבער אזוי ווי דער אייבישטער איז דאך נישט מקפח שכר פון קיינעם. אז נאכדעם וואס האט זיך גענדיגט משה רבינו'ס אבילות וואס דאס איז פערצן טאג, דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די ימי משתה ושמחה, און דאס איז די ימי משתה ושמחה וואס אונז האמיר זוכה געווען י"ד, און דאס איז פורים און אזוי ווייטער, דעם הייליגע ווערטער פונעם הייליגן חתם סופר. יעצט כעין זה זאגט דער הייליגער מאור עינים אין פרשת תרומה אויך אז המן רשע האט זיך געפרייט אז ס'איז געפאלן אויף חודש אדר, אבער האט דאך נישט געוואוסט אז התפשטותא דמשה איז בכל דרא ודרא, אין יעדן דור איז דא בחינת משה רבינו, און דעמאלטס טאג ווען משה רבינו איז אוועק, דעמאלטס איז געבוירן געווארן א נייער צדיק און א נייער מנהיג, ווייל עס איז נישט מעגליך אז כלל ישראל זאל בלייבן אן א מנהיג, איז ממילא האט ער זיך געפרייט, נאר ער האט נישט געוואוסט. ער האט נאר געזען די מעשה פון משה רבינו אבער האט נישט געזען אז ס'איז געקומען א נייע התעוררות און דעמאלטס איז געבוירן געווארן ביי כלל ישראל נאכאמאל א נייער משה רבינו. און ער זאגט נאך ווייטער אין פרשת תצוה דער מאור עיניים אז וועגן דעם שטייט נישט אין תצוה משה רבינו'ס נאמען ווייל וויבאלד ער איז דעמאלטס געשטארבן דאס געווענטליך פאלט זיך דאך דאס אין ז' אדר אין די געגנט און ממילא אז משה רבינו איז געשטארבן איז געווען אן הסתלקות און דאס האט המן געזען, ער האט געזען די הסתלקות, אבער ער האט נישט געזען אז דער אייבערשטער האט גראד געשיקט א נייעם אור אז ס'זאל ווייטער אונז באלייכטן. יעצט, כ'האב געוואלט קודם זאגן זייער א וויכטיגע זאך, אז ס'קומט יעצט תענית אסתר, תענית אסתר, איז א תענית וואס ווערט בכלל נישט דערמאנט אין די פסוקים. די פיר תעניתים ווערן דערמאנט אין די נביא, און נאכדעם איז דא א פיפטע תענית וואס דאס איז יום כיפור, אבער תענית אסתר ווערט נישט דערמאנט, ממילא וויל איך ווארענען יעדן נאכאמאל, ווער ס'קען נישט פאסטן, ווער ס'איז נישט געזונט, ווער ס'ליידט אויף די נערוון און נעמט נערוון פילן אדער אנדערע פילן. ווער ס'איז חלילה א חולה, אפילו ווען ער איז נישט קיין חולה שיש בו סכנה, למשל אז ער גייט פאסטן וועט אים די אויגן וויי טוהן וכדומה. א חתן כלה אין די שבעת ימי המשתה. אזוי האלט דער ברכי יוסף. דער קיצור שולחן ערוך האלט אז זיי זאלן זיך אויסוועלן אן אנדערן טאג וואס זאל נאכדעם פאסטן. א שוואנגער פרוי, א פרוי וואס זי געבט צו זייגן. זאלן מאכן זיכער אז זיי פרעגן דעם דאקטאר, נאכדעם זאלן זיי פרעגן דעם רב און זאלן חלילה נישט פאסטן. יעצט לאידך גיסא, ס'איז דא אסאך פרויען וואס זיי דארפן שוין טעסטן די גוטע זאך וואס מען גרייט אן אויף פורים און זענען זיך זייער שטארק מיקל אז זיי זאלן נישט פאסטן, איז ס'דא פון קלויזענבערגער רב איז דא א תשובה אז ער שרייט זייער שטרענג קעגן די פרויען וואס זיי האבן נישט קיין שום מיחושים וכדומה און און די פרויען פאסטן נישט מ'איז זיי מיקל אז זיי זאלן נישט פאסטן ער איז זייער זייער ברוגז אויף דעם יעצט איז דא פון עובדיה יוסף איז דא א תשובה וואס ער שרייבט מורא'דיגע ווערטער אז די צוויי תעניתים יום כיפור מיט תענית אסתר, דאס איז א מער א פרויענישער פאסט, דאס טייטש אזוי אז א פרוי אפילו וואס איז איר שווער צו פאסטן אנדערע תעניתים, יום כיפור און תענית אסתר, זאל זי יא פאסטן. און ער זאגט א סימן, פורים כפורים, אזוי ווי יום כיפורים מוז מען דאך שטארק זיך אנשטרענגען, איז פורים זאל מען זיך אויך אנשטרענגען. און ער זאגט, וכל המקל, יעדע פרוי וואס איז מיקל, שלא ברצון חכמים עושה כן, טוט עס שלא ברצון חכמים, מלבד סמוך ללידה או מניקות או חלושה מדי. סאו וויל איך זאגן נאכאמאל, טאמער איז נישט דא קיין שום מייחש, כאטשיג דער תענית שטייט נישט אין תנך, זאל מען אבער וויסן ס'איז זייער הארב פארקערט פאר פרויען עספעשעלי ווייל די גאנצע נס איז דאך געקומען דורך אסתר המלכה וואס איז געווען א פרוי. יעצט האב איך געוואלט אביסל רעדן וועגן דעם ענין פון פורים וואס מען דארף אויף זיך מקבל זיין. און וואס דער פורים וועט העלפן זאלסט מקבל זיין אויף דיר. אונז ווייס מיר אז פורים איז אזוי ווי יום כיפורים, דאס טייטש פורים שטייט נאך העכער ווי ס'איז כיפורים. יום כיפורים איז אזוי ווי פורים, סאו בעסיקלי שטייט פורים אסאך העכער ווי יום כיפור. יעצט, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, ביידע האבן א קטן, ס'איז דא יום כיפור קטן, און ס'איז דא פורים קטן אין געוויסע יארן, אז ס'איז אן איבעריאר. וואס איז דער ענין פון קטן? קטן איז א ענין וואס מען דארף מחנך זיין. מען קען נישט צוקומען צום פורים און נישט צום יום כיפור אן דעם וואס מען האט דעם יום כיפור קטן א גאנץ יאר, און די זעלבע קען מען נישט צוקומען צו פורים, מען מוז זיך מחנך זיין. יעצט וואס איז דער חילוק צווישן פורים און יום כיפורים? איז אזוי, יום כיפורים, דאס איז עבודה שבלב, דאס איז תשובה, מען דארף תשובה טון. און פורים איז אויך עבודה שבלב, אבער דאס איז שמחה. דאס איז דער חילוק צווישן פורים און יום כיפורים, פורים איז שמחה און יום כיפורים איז תשובה. יעצט, ס'דא א דיסטינקשאן, מען זאל וויסן א חילוק צווישן פרום און משוגעת. ס'דא א מענטש וואס ער איז א פרומער. ס'דא א מענטש וואס ער איז א טאוטעל א משוגענער. סא וואס איז דער חילוק צווישן פרום און משוגעת? כחוט השערה, ממש אזוי דין ווי א האר. טאמער איז עס אריבער דעם האר הייסט עס משוגעת, און טאמער איז עס אונטער דעם האר, פאר דעם האר, דעמאלטס הייסט עס פרום. א מענטש מעג זיין פרום, אבער ער מוז וואטשן ס'זאל נישט זיין אט די עקספענס פון אנדערע, און אזוי ווייטער. יעצט וואס איז די צווישנשייד צווישן תשובה און צווישן סתם זיך איינגערעדט אז מען האט תשובה געטון? אויך כחוט השערה. אויב א מענטש קלאפט זיך על חטא און ער זאגט רבונו של עולם כ'על זיין גוט, און בשעת מעשה האלט ער נישט ביים איבערלאזן זיינע שלעכטע דרכים, קען ער זיך קלאפן א גאנצן טאג, ס'וועט אים גארנישט העלפן. טאמער מיינט ער עס ערנסט, איז אפילו ער פאלט נאכדעם דורך משך'ן יאר, איז עס זייער חשוב פארן אייבערשטן, סא דאס איז אויך כחוט השערה, בשעת דו קלאפסט דיך ווי ווייט די עבודה שבלב דיין הארץ האלט מיט מיט די תפילות, און ווי ווייט דיין הארץ האלט מיט מיט די קא, מיטן חרטה אויפן לשעבר, און ווי ווייט דיין הארץ האלט מיט אויפן קבלה לעתיד, די זעלבע געשעט פורים, פורים איז שמחה, אבער ס'איז כחוט השערה וואס ס'גרעניצט זיך מיט הוללות און מיט פריקת עול. און דו רעדסט דיר איין ביסט בשמחה. יעצט, אונז געפינמיר, ווען דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה, זאגט דארט די גמרא, מסכת שבת, אז שכפה עליהם הר כגיגית, דער אייבערשטער האט ארויף געלייגט א בארג אזוי ווי א גיגית, ווי א פאס, און ער האט געזאגט, עטץ עטץ מקבל זיין די תורה, איז גוט, און ווען נישט באגראב איך ענק דארטן. זאגט די גמרא, לויט דעם זעמער אונז געצווינגען. איז די גאנצע זאך געווען א כפייה, מ'האט נישט געהאט קיין ברירה. זאגט אבער די גמרא, ניין, ס'איז נישט אזוי, אמר רבא, הדר קבלי ברצון בימי אחשורוש. יעצט. איך וויל אביסל רעדן וואס דאס הייסט קבלי. אונז געפינמיר ביי חנוכה שטייט. לשנה אחרת קבעום, מ'האט עס קובע געווען. ביי אלע אנדערע ימים טובים בית דין מאכט טאקע דעם עיבור השנה, דעם עיבור החודש. אבער וואס איז דער וואס איז דער לשון קבלי זיי האבן עס מקבל געווען? וואס איז דאס כ'האב מקבל געווען? הדר קבלי ברצון, קימי וקיבלי, עליהם ועל זרעם, דאס געפינט מען נאר ביי פורים דאס מין ווארט קבלי, מ'האט עס מקבל געווען. יעצט, ס'איז געווען אין די צייט פון די קאנטאניסטן, ס'איז געווען דער צאר, מ'האט געכאפט. בחורים יונגלעך, מ'האט געכאפט פון פינף זעקס יארעדיגע יונגלעך, און מ'האט זיי אריינגעפירט צו ווערן זעלנער, מ'האט זיי אויסגעלערנט. און מ'האט זיי אויכעט גענומען און מ'האט זיי אויסגעשמד'ט, און ס'איז זייער ווייניג וואס זענען צוריק געקומען זיי זענען געווען אידן נאכדעם, זייער ווייניג. מ'האט זיי קיינמאל נישט געלאזט חתונה האבן, זיי האבן געמוזט דינען פינף און צוואנציג יאר, שפעטער האט מען זיי ארויסגעלאזט, ר' פנחס'ל קאריצער האט געהאט דארטן קינדער וואס זענען געווען פארכאפט, און מ'האט זיי ארויסגעלאזט. זענען זיי געווען זייער פארגראבטע מענטשן, זיי זענען געווען פויערן, מען האט זיך דאן נישט געלערנט יומעניטי, מען האט געלערנט רציחה מיט הרג'נען וויאזוי מען טוט אויסקלוגן דעם שונא, און אין די זעלבע צייט זענען זיי געווען שיכורים, ווייל וואס האט מען געטון די אלע יארן? מען האט געזעסן מען האט געשיכורט, ס'איז א וועג וויאזוי דורכצושטופן א טאג, און אויכעט זענען געווען זייער זייער פוילע מענטשן, יעצט. מען האט אמאל געפרעגט דעם חפץ חיים. מען האט געזען אז זיי האבן אזוי שווער געארבעט ביים צאר, זיי האבן געארבעט מיט לייב און לעב, נישט געקוקט אויף גארנישט, און ווי נאר דעס אז זיי קומען ארויס זענען זיי אזוי פויל געווארן, האט דער חפץ חיים געזאגט א מורא'דיגן געדאנק, דער חפץ חיים זאגט, זיי האבן קיינמאל אויף זיך נישט מקבל געווען אז זיי ווילן באמת דינען דעם צאר, ס'איז געווען געצווינגען. ס'איז נישט געווען קיין קבלה, און ווי לאנג ס'איז נישט געווען קיין קבלה איז אמת אז זיי האבן עס געטון מיט זריזות, זיי האבן אלעס געטון, אבער וויבאלד ס'איז נישט געווען קיין קבלה, ווען ס'גייט דורך די צייט און ער דארף עס שוין נישט טון בכפייה, דעמאלטס ווערט גאר די הפך, ער ווערט פויל און ער וויל נישט און ער איז נישט אינטערעסירט און ער ווערט מער נאכגעלאז ווי א נארמאלער מענטש. א מורא'דיג ווארט פון חפץ חיים, ס'האט געפעלט אין די קבלה. יעצט, ווען די אידן האבן מקבל געווען די תורה בכפייה, זיי האבן עס געטון, זיי האבן עס אפילו אפשר געטון מיט חשק, אבער עס האט געפעלט דער חלק הקבלה, במילא אז ס'האט געפעלט דער חלק הקבלה, איז שטייט דא לעשות כרצון איש ואיש, מ'האט געגעבן כשר צו עסן, מ'איז געגאנגען נהנה זיין פון סעודה פון אחשורוש, ס'איז געווען אריינגעשטעלט אין אלע צייטונגען אז ושתי גייט קומען אויסגעטון, דאס איז געווען די גאנצע זאך וואס מ'איז געגאנגען נעבעך, פארוואס? ווייל ס'האט געפעלט אין די קבלה, ס'איז געווען בסך הכל כפה עליהם הר כגיגית, איז יעצט אז ס'קומט אזא יום טוב ווי פורים וואס די אידן האבן עס מקבל געווען די תורה, מקבל געווען די תורה הייסט זיי האבן עס מקבל געווען מיט א חשק ווייל איך וויל האלטן די תורה, נישט ווייל מ'צווינגט מיך. דעיס איז דער גרעסטער קבלת התורה, סאך גרעסער ווי דער אמת'ער קבלת התורה וואס איז געווען אין סיני, ווייל יענץ איז געווען בכפייה, די מינוט וואס מען האט נישט געהאט דעם יראת שמים פון די כפייה האט מען זיך צוצולאזט, און דאס איז געווען א מורא'דיגע זאך אז די אידן האבן נאכאמאל מקבל געווען די תורה, זיי האבן עס מקבל געווען מחמת אהבת הנס, מחמת אהבת הקדוש ברוך הוא, מחמת אהבת התורה, און דעיס איז דער פורים רבותי. דער פורים איז מ'זאל עס מקבל זיין, און אז ער עס מקבל זיין מחמת אהבה, דעמאלטס מוז דער גאנצע לעבן גיין אנדערש. יעצט דאס ווייזט אונז אויך פורים, א בחור טראכט ביי זיך צו אינגערמאן, איך בין שוין דורך געגאנגען זייער ביטערע מצבים, ווי קען איך מיך צוריק דרייען צום אייבערשטן, פורים זענען די אידן געווען אויסגעטון אינגאנצן פון אהבה און יראת השם, און פון אויסהערן די תורה, פון וועלן פאלגן. אלל אוו א סאדען האט זיך עס געגעבן אזא דריי איבער אז ס'איז נאך געווען גרעסער ווי דער ענין פון קבלת התורה ביי סיני. וואס ווייזט דאס? ס'איז אלעס אין דיינע הענט איף יו ריעלי מעיק אפ יור מיינד אז דו גייסט דיך צוריק שטעלן צו דעם וועג פון דער תורה מיט ליבשאפט, עסטו קענען אלעס צוריק דרייען. אלעס וואס איז שוין געווען אפילו נגזר געווארן גזירות רעות, און אפילו דיין מהות מיט דיין טבע, דו האסט שוין יארן לאנג געטון געוויסע עבירות, האסט יארן לאנג געטון הוצאת זרע לבטלה, ביסט ארום געלאפן מיט גויות, ביסט ארום געלאפן מיט אשת איש, אז דו מאכסט אפ דיין מיינד אז איך וויל יעצט סטאפן, דער זכות פונעם הייליגן פורים וואס כלל ישראל האט מקבל געווען קימו וקיבלו, נישט נאר אויף זיך אליין ועל זרעם. אז מען קען אפשטעלן די אלטע דרכים און מען קען אנהייבן אויף עס ניי, סא קיינער זאל נישט זיין געפאלן ביי זיך. יעצט אז ס'קומט אזאלעכע הייליגע טעג ווי פורים און יעדער וויל זיך דאך אויפהייבן אביסל, ער ווייסט דאך אז דער טאג איז הייליג, איז דארף ער דאך אויף זיך מקבל זיין געוויסע זאכן כדי ער זאל צוקומען צו שמחה, איז טאמער זעהט ער. אז ער האלט נישט, כ'האב ענק שוין געזאגט, דאס איז אזוי ווי א חוט השערה צווישן שמחה און צווישן הוללות און פריקות עול, ער זעט אז שמחה גייט נישט, ווייל ער האלט דאך נאכנישט ביי זיך אונטערנעמען הדר קבלו ברצון, ער האלט דאך נישט דערביי, איז אים אסאך גרינגער אז ער הייבט אן צו שיקערן און ער הייבט אן צו טרעפן שלעכטע חברותות און ס'ווערט א הוללות און א פריקות עול, ווייל דאס איז כחוט השערה. א טראפעלע אהערציר איז עס שמחה של מצוה און א טראפעלע אהינציר איז עס הוללות און פריקות עול און דאס איז אויף וואס אונז דארף מיר ארבעטן יעצט מען דארף פארשטיין אז עולם די וועלט הייסט עולם ווייל ס'איז אסאך עול, נאך אן עול נאך אן עול. אן עול איז די גרעסטער מתנגד פארן ווילן פון א מענטש. א מענטש וויל נישט האבן קיין עול. אז ער ארבעט פאר א באלעבאס, ווארט ער ס'זאל קומען פינף אזייגער. סתם אזוי ווען ער פרייט זיך ווען ס'קומט פרייטאג נאכמיטאג, נישט ווייל ס'קומט שבת קודש, ניין ווייל ס'קומט שבת און זונטאג וואס ער איז אףף. יעדער מענטש זוכט ער זאל זיין א פורק עול. דאס וואס ער מוז טון, ער מוז מאכן א לעבן, דאס וועט ער טון. כ'האב אייך שוין געזאגט אמאל אין א פריעריגן האטליין אמאל, וואס איז דער חילוק צווישן א באלעבאס און צווישן אן ארבייטער ווען ער גייט צו די ביזנעס? דער באלעבאס דארף נישט קיין זייגער ס'זאל אים אויפוועקן, ער שלאפט שוין נישט צוויי שעה פארדעם, ער איז שוין גרייט, ער האט שוין אויסגעפלאנט וויאזוי דער טאג גייט גיין היינט. דער ארבייטער? אה, הי דאזענט קעיר. שלמה המלך זאגט, יפה שנת העובד. אין קהלות. ס'איז זייער זיס די שלאפן פון אן ארבייטער. פירט אבער אויס וכיסו של בעל הבית איננו מניח לו לישון. מיינען מיינט עס צו זאגן אז דער בעל הבית קען נישט שלאפן רואיג ווייל דאס געלט טרייבט אים צו מאכן נאך. טוט די וועלט טייטשן ניין, וכיסו של בעל הבית איננו מניח לו לישון לאט נישט דעם ארבייטער שלאפן. ער זיצט א גאנצע נאכט און טראכט קוק דער בעל הבית מאכט אזויפיל געלט אויף מיר און אזויפיל געלט און איך ארבעט אזוי שווער. רוק עס אפ.

אז זאלסט נישט זיין א פריקת עול'ניק, זאלסט זען וויאזוי צו פארבעסערן דאס געשעפט. ווען ס'קומט צום דאווענען איז אויך אזוי, ס'איז דא מענטשן וואס ס'איז ביי זיי דער גרעסטער עול צו קומען די האלבע שעה צו דאווענען מנחה מעריב און די שעה אין די שחרית. אוי, דער בעל תפילה האט געשלעפט, דער איז געפארן שטייט, דער שנעל, דער אהער, דער אהין. ער שטעלט זיך שוין לכתחילה צו אז פאר ישתבח זאל ער נישט אנקומען ווייל ס'איז א פריקת עול, ער זוכט נישט דאס דאווענען נעבעך. די שווערסטע זאך איז אז א מענטש זאל האבן אן עול. מען דארף אבער אויך וויסן, די גליקליכסטע זאך איז אז א מענטש לעבט מיט אן עול. ווייל אז ער לעבט מיט אן עול, ווייסט ער וואס ער דארף צו טון, ער ווייסט וואס איז גוט פאר זיך, ער ווייסט וואס איז גוט פאר זיין פרוי, און ער ווייסט וואס איז גוט פאר שלום בית, און ער ווייסט וואס איז גוט אויפצוברענגען קינדער. די גרעסטע גליק וואס א מענטש קען האבן איז אז ער לעבט מיט אן עול. נאר דער עול דארף זיין, אזוי ווי איך האב שוין פריער געזאגט, ס'זאל זיין מיט א קבלה, ער זאל עס וועלן, נישט ווייל דער באס צאלט אים דעם טשעק, ניין, דאס איז גארנישט ווערד, ווייל דאס טוט ער וואס ער דארף, אזוי ווי די יוניאן ארבייטערס. ס'געט א קלינג די בעל פינעף אזייגער, ער האלט א באקס אין די האנט, געט ער עס א לאז אפ, ער איז שוין נישט ריספאנסעבל פאר דעם. סאו יעצט אז סקומט אזא הייליגער טאג ווי פורים און מוויל באמת מקבל זיין קימו וקבלו קענסט עס נאר טוהן אז דו עסט עס טוהן מיט אן עול דארפסט וויסן איך גיי מקבל זיין פון דעם קומענדיגן פורים גיי איך דעס טוהן און יענץ טוהן און כ'וועל מאכן זיכער אז כ'וועל נישט דורכברעכן כ'וועל גיין געהעריג דאווענען כ'וועל גיין געהעריג לערנען כ'וועל האבן שיעורים כ'וועל קובע עתים זיין לתורה. איך וועל אפלאזן די אלע טעקסטס וואס איז נישט אפראפריעט, און מיט אזאלעכע וואס איך האב מיך געטעקסט וואס האט נישט אויסגעפעלט און וואס איז געווען ניבול פה, ווייל דער סוף גייט זיין אויב דו עסט נישט מקבל זיין דעם אור פונעם פורים עט עס דיר ברענגען אסאך בזיונות און שמוץ, אזוי ווי כידוע וואס האט געברענגט פאר אלע גרויסע מענטשן, אפילו אידן און אפילו רבנים, ס'האט זיי געברענגט די גרעסטע שמוץ, איז דאס דארף מען וויסן. מען דארף אויך וויסן אז ס'נישט נאר קימו וקבלו דו גייסט עס יעצט נעמען, ווען דו נעמסט עס יעצט ביסטו מקבל דאס וואס דיין זיידע און דיין עלטער זיידע האט צוויי טויזנט יאר בזמן פון נס פון פורים מקבל געווען, סא דו ביסט נישט אליין, דו הענגסט דיך אן, די גמרא זאגט אז רבי שמעון איז געגאנגען וויזיטן רבי עקיבא'ן אין די תפיסה האט ער געזאגט הרוצה לחנק, ער האט אים געזאגט דריי זאכן, הרוצה ליחנק אז דו ווילסט דיך הענגען, יתלה באילן גדול, זיך הענגען אויף א גרויסן בוים און זיין זיכער אז דו עסט דיר געהאנגען ווערן. זאגט רש"י ניין, דאס מיינט אז דו ווילסט נאכזאגן א זאך זאלסטו דאס תולה זיין אין א פריעריגן וואס דעמאלטס וועט מען דיר מער גלייבן, דאס קען זיין איז די פשט פון די גמרא, ווען דו גייסט יעצט מקבל זיין אויף דיר דעם עול, דער עול וואס דו ביסט מקבל איז נישט דו ביסט א בן יחיד דו הייבסט עס יעצט אן, דאס איז קיימו וקיבלו קיימו מה שקיבלו כבר, די זיידעס טויזענטער יאר צוריק האבן דאס מקבל געוועזן און עס האט זיי געהאלפן אז זיי האבן איבערגעדרייט דעם גאנצן כעס פונעם אייבערשטן, איז דארף מען וויסן אז דאס גייט אויכעט יעצט איבערדרייען דעם גאנצן כעס פונעם אייבערשטן, און דו קענסט אננעמען א נייע בלעטל. ס'איז געווען די צייט פון אר"י הקדוש, ס'איז געווען גרויסע תיקונים מיט תעניתים, גארנישט, היינט איז נאר די קבלה, ביסט מקבל, איך גיי עס טון, און דו טוסט עס מתוך אהבה. און שמחה שמחה של מצוה, וועט דער אייבערשטער אלעס אלעס מאל מוחל זיין, און טאמער וועסטו זיך אריינלאזן אויפן גרינגן וועג וועסט גארנישט דיך אונטערנעמען, עס וועט נישט זיין קיין קיבלו, נאר דו וועסט מאכן אביסל שמח, וועסט דיך אנטרינקען, וועסט דאס, וועסט יענץ, איז די סוף, גייט דער פורים פאר דיר גארנישט העלפן, עס וועט דיר נאר ברענגען ביז א בזיון. און מיט דעם וועסטו פארשטיין נאך א זאך אויכעט, דער אייבערשטער וויל אז דו זאלסט דיין עמלק פון דיר אויסמעקן, ער וויל אז דו זאלסט דיך יעצט טשענדזשען פורים. די גמרא לערנט אונז אז סנחריב האט אויסגעמישט די גאנצע וועלט, ממילא ווייסטו נישט שוין ווער ס'איז אן עמלק. וויאזוי איז דא א ציווי תמחה זכר עמלק? ס'איז זייער פשוט פארוואס מען רעדט נישט זאלסט גיין זוכן עפעס אן עמלק אין עפעס א לאנד וואו עמלקים וואוינען, ניין ניין ניין ניין ניין, מיט דעם וואס דו ביסט מקבל די תורה מתוך שמחה און מתוך קבלה, דו ווילסט עס מקבל זיין, דאס איז די גרעסטע מחיית עמלק. עמלק איז שוין אויסגעמישט. סנחריב האט עס אויסגעמישט. ווען דו זאלסט היינט האבן א מאשין גאן און ס'זאל זיין א מצוה גיי הרג' אויס עמלקים, קענסט אים נישט טרעפן. און פון דעסטוועגן דאך איז דא א שבת זכור און ס'איז דא פורים. און כ'האב שוין געזאגט אין א פריעריגן טעיפ, פורים איז די קריאה וואס מ'ליינט כי מחה אמחה, דו קענסט גארנישט טון. ס'איז שוין אויסגעמישט די גאנצע וועלט. איין זאך וואס דו קענסט טון, זאלסט דיין עמלק פון דיר אויסמעקן. ס'זאל נישט זיין אז די קבלת התורה איז געווען בכפייה, ס'זאל זיין אז די קבלת התורה קומט מתוך שמחה, דעמאלטס וועט זיין דער גאנצער עמלק אויסגעמעקט. ווייל ווען א מענטש האלט דערביי און ער איז מקבל דעם עול תורה, ווערט דער עול תורה אזוי זיס, ס'איז נאר שווער פון אנפאנג, אבער נאכדעם ווען ער הייבט שוין אן צו שטייגן, און ער לערנט, און ער דאווענט ערליך, און ער היט זיך אפ די אויגן ערליך, און רעדט נישט ניבול פה מיט לצנות מיט אנדערע זאכן, ווערט א חלק פון זיין לעבן, ס'איז נישט אז ער פילט ס'איז געצווינגען אויף אים, ניין, ער טוט עס מחמת ליבשאפט, און דאס איז די גרעסטע בחינה פון מחיית עמלק, גרעסער פון דעם איז נישט דא.

גרעסטע הצלחה אין דיין שאיפה און דיין גלוסטונג און דיין חשקות צו תורה און צו מצוות. יעצט, מען דארף אויך פארשטיין נאך א זאך, אונז ווייס מיר אז אסתר האט געשטעלט מרדכי'ן אויף בית המן, נו וויאזוי האט זי דאס געמעגט טון, אונז ווייס מיר דאך אז מען טאר נישט נהנה זיין, די גאנצע חטא פון שאול המלך איז ווייל ער האט געלאזט לעבן די צאן, נו גייסטו יעצט אוועקגעבן המן'ס הויז פאר מרדכי'ן? איז מען קען זאגן א שטיקל בחינה עמלק איז באטרעפט ספק ספק היש השם בקרבינו אם אין א ספק דאס איז דער גאנצער עמלק יעצט המן איז טאקע מזרע עמלק אבער ער איז פיל אויף א העכערע מדריגה פון עמלק המן איז אויף אזא הויכע מדריגה אין די קליפה אז ער האט זיך געוואלט שלאגן חלילה מיטן אייבערשטן וועגן דעם שטייט וכל זה איננו שוה לי, ער האט געוואלט זיך שלאגן כביכול מיטן אייבערשטן, דער יוד קיי וואו קיי איז פונקט מהיפך להיפך, דאס איז דער אין תמוז ווען מען בענטשט דעם חודש, ביי די ברכה ביי מוסף איז דער צירוף איז וכל זה איננו שוה לי, דאס איז דער יוד קיי וואו קיי פארקערט, קיי וואו קיי יוד, דאס רשעות פון דעם המן איז געווען אזוי גרויס אז ער האט געוואלט זיך קריגן כביכול מיטן אייבערשטן, אזוי ווי די דור הפלגה. וועל מען ארויפגיין על במתי עב, די זעלבע האט געהייסן טיטוס הרשע, ער גייט זיך קריגן מיטן שלאגן מיטן אייבערשטן, יעצט ס'איז א מורא'דיגע בחינה, א ספק היש השם בקרבנו אם אין איז א געפערליכער חטא, אזא חטא אז מען טאר נישט הנאה האבן פון אזא מענטש, מען האט נישט געטארט הנאה האבן פון קליפת עמלק, לאידך גיסא המן וואס ער האט זיך געוואלט שלאגן כביכול מיטן אייבערשטן, פארדרייען דעם י ק וו ק פארקערט. ער האט אבער א בחינה, א געוואלדיגע מעלה אין זיין בחינה, אז ער ווייסט אבער ס'דא א באשעפער, עה ביי אים איז נישט קיין ספק. וועגן דעם ביי המן'ן האט מען געמעגט פון זיין הויז נהנה זיין. פארוואס? ווייל מיט דעם וואס מען האט אויסגעראטן דעם המן האט מען צוריקגעדרייט דעם שם הוויה, און הדר קבלוה ברצון. ווען ס'איז געווען עמלק'ס פרשה אז ס'איז דא א ספק, נו, האסטו יא אויסגעראט, האסטו נישט אויסגעראט, דער ספק בלייבט ספק. וועגן דעם איז עמלק אויף אסאך א נידריגערערע מדריגה ווי המן. און דער סוף שטייט אין די גמרא, בני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, ווייל אמת המן איז געווען אן אייניקל פון עמלק, אבער דאס וואס דער אייבערשטער האט געזאגט תמחה זכר עמלק איז געווען ווייל ס'איז געווען ספק, טאמער האסטו נישט קיין ספק נאר ביסט נעבעך פארכאפט אז דו ווילסט דיך שלאגן מיטן אייבערשטן, פון אזא זאך קען נאך ארויסקומען גוטס, ווייל טאמער עסטו דיך צוריק דרייען, דעמאלטס עסטו נאך זיין דער וואס דו'סט נאך זיין דער לומדי תורה בבני ברק, דו'סט נאך אויסלערנען יעדן אז מיין זיידע המן האט געוואלט מלחמה האלטן מיטן אייבערשטן, און אונז מחמת אהבת הנס האמיר גאר געמאכט שלום מיטן אייבערשטן און הדר קבלוה האמיר עס מקבל געווען אויף אזא אופן וואס אפילו בשעת קבלת התורה איז עס נישט געווען אזא קבלה. יעצט מען דארף אביסל פארשטיין וואס איז פורים, למשל אונז האמיר חנ חנוכה איז געווען נאכדעם ווען דער צווייטער בית המקדש איז געשטאנען בערך צוויי הונדערט יאר האט זיך אנגעהויבן די צרה, פון די חשמונאים פון חנוכה וואס איז געוואלט אונטערברענגען און זיי האבן זיך געשלאגן ווי העלדן. וואס איז דער ענין פון פורים? פורים איז אן ענין וואס דאס איז געווען צווישן ערשטן בית המקדש און צווישן צווייטן בית המקדש. דער אייבערשטער האט אונז ארויסגעווארפן אויף זיבעציג יאר ווייל מיר האבן נישט געהיטן שמיטה. די יאר איז שנת השמיטה. על כל פנים איז האט אונז דער אייבערשטער ארויסגעווארפן. יעצט, ס'איז געווען אזוי ווי יעצט איז דא האלאקאוסט סורווייווערס וואס זענען אלט נײַנציק, פֿינף און נײַנציק יאר, זיבעציק יאר צוריק איז געווען די האלאקאוסט, דעמאלטס איז אויך נאך געווען כהנים, לוויים, און כלל ישראל וואס האבן נאך געדענקט א חלק וואס האט זיך אפגעטון אין בית המקדש, ווענדט זיך לויט ווי אלט ער איז געווען, און באמת דער גאנצער פורים איז געווען ווייל דער אייבישטער האט געוואלט געבן א פתח אן עפענונג אז מ'זאל צוריק אנהייבן צו בויען דעם בית המקדש. ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן עזרא הסופר, די גמרא זאגט אז עזרא הסופר איז געווען אזוי גרויס פונקט ווי משה רבינו, ער וואלט געקענט ווען ברענגען די תורה פון בארג סיני אזוי ווי משה רבינו, פארוואס האט ער עס נישט געטון? זאגט די גמרא אלא שקדמו משה, משה רבינו איז געווען אויף א פריעריגערן יארגאנג און דער אייבערשטער האט עס געגעבן דורך משה רבינו, עזרא הסופר. האט געטרייט די בעסט אין גלות צוריק צו שטעלן דעם בית המקדש צו באקומען אן ערלויבעניש אז מ'זאל קענען ארויף גיין אויף ארץ ישראל, דריוש איז געווען א זון פון אסתר המלכה, על פי פשטות, על פי העכערקייט האט זי האט אסתר המלכה געשיקט א שד זאל וואוינען אבער על פי פשטות איז עס געווען א זון פון אסתר המלכה און דריוש האט געגעבן אן ערלויבעניש אז מען זאל קענען צוריק בויען דאס בית המקדש און דער באמת'ער שמחה וואס ס'ליגט אין דעם פורים איז אז מ'האט צוריק געבויעט דעם הייליגן באשעפער'ס הויז, מ'האט געקענט צוריק גיין אויף ארץ ישראל און טוהן די עבודה, נאר דעמאלטס זענען די אידן געווען זייער זייער פארזינקען מיט נשים נוכריות, זיי האבן חתונה געהאט מיט גוי'טעס, און ס'איז געווען א גרויסער פראבלעם. יעצט עזרא הסופר האט נישט געלאזט אז מ'זאל צוריק קומען אויף ארץ ישראל מיט די גוי'אישע ווייבער, מיט די גוי'אישע קינדער, ער האט געזאגט זיי, ער האט געמאכט א פלאץ ווי יעדער האט זיך אפגעשטעלט און דארט האט מען זיי געמוזט איבערלאזן. און די שמחה איז געווען אז מיר קענען צוריק דינען דעם אייבערשטן אזוי ווי מען האט ביים ערשטן בית המקדש געדינט דעם אייבערשטן. דער אמת איז, ס'איז שוין נישט געווען די זעלבע התגלות השכינה, ווייל ס'האט געפעלט פינף זאכן פונעם צווייטן בית המקדש. און די זעלבע זאך ווען ס'קומט יעצט פורים, דארף מען מתפלל זיין אז דער אייבערשטער זאל אויך געהאלפן ווערן, ער זאל אונז שוין צוריק נעמען אויף ארץ ישראל. נישט ציונות חלילה, דורך משיח צדקינו, און ער זאל אונז צוריקקערן צו אונזער לאנד, און דארטן מער אים דינען, ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות, און דאס איז דער גאנצער פורים, מען דארף אייביג אינזין האבן דעם אייבערשטן מיטן גלות השכינה, דאס איז די וויכטיגסטע זאך. וועגן דעם איז דער פּורים אַזאַ גרויסער יום-טובֿ, ווײַל פּונקט ווי ווען ס'איז געווען נאָך דעם וואָס מ'האָט אײַנגענומען די המנען און די אַלע גזירות זענען בטל געוואָרן, איז די ערשטע זאַך האָט מען גראָד געטראַכט פֿון גיין בויען צוריק דעם בית-המקדש. אַוודאי, ס'איז געווען דורך עזרא-הסופֿר, וואָס ער איז געווען אַ כּהן, וואָס ער איז געווען אַ נבֿיא-השם. און דאָס זעלבע דאַרף מען אונדז דאָ אויך יעצט טאָן. אונדז דאַרף מיר צוריקקערן זיך צום אייבערשטן און בעטן ער זאָל צוריק בויען דעם בית-המקדש. ווייל אונז זעמער זייער שטארק אין גלות, אונז זעמער אזוי אין גלות אז אונז ווייס מיר עס אפילו נישט, און אמעריקע האט זיך שוין צושלאגן, ס'איז אזאך ס'איז קיינמאל נישט געווען, די העכסטע פאליטישענס, דער געוועזענער מעיאר פון ניו יארק דזשוליאני האט שוין געזאגט אויפן פרעזידענט אז ס'איז צרות, ער האט נישט ליב דאס לאנד, ער האט זיך ליב, ער מיינט זיינע פראפעגאנדע, און אסאך צייטונגען שרייבן אז ער וויל ארויסנעמען דעם גאנצן אמעריקאנער פרעסטידזש פון פירן די וועלט מיט יושר. ער וויל עס צוריק ברענגען אז ס'זאל זיין פאר סעקאנד קלעס, איראן, אזאלכע סעקאנד און טוירד קלעס קאנטריס זאלן עס פירן. מען באשמוצט אים זייער, מען בעט דזשוליאני זאל צוריק ציען זיינע סטעיטמענטס, ער וויל נישט, ער מאדעפיצירט עס אבער ער וויל עס נישט צוריק ציען, מ'סטראשעט אים מיט אים שיסן, זאגט ער איך בין שוין צוגעוואוינט צו דעם, נאך ווען איך בין געווען מעיאר האט מען מיך געסטראשעט, איך האב זיך געשלאגן מיט די גרעסטע מאפיא חברה דא אין ניו יארק, עכ"פ, אונז זעמער אויף צרות, אין אמעריקע איז שוין נישט דער בית מנוס. מ'קען שוין נישט האפן אז דא האט מען זיך קענען לעבן ווי מ'זאגט ברייט און באקוועם, אייסיס האט יעצט ארויסגעגעבן א נייע זאך אז יעדער איינער פון זייער חברה זאלן אטאקירן שאפינג מאלס און שאפינג סענטערס אין גאנץ אמעריקע. ס'איז א ביטער געשעפט רבותי. אין פראנקרייך האט מען שוין ווענדעלייזד אפאר אידישע בית הקבורות'ער און מ'האט אויכעט. גויאישע בית הקברות א קאטוילישע האט מען שוין ווענדעלייזט, די חברה די זיצט נישט רואיג. אין דענמארק ווי ס'איז געווען יעצט אפאר הריגות מ'האט געהארגעט די אידן כ'האב גערעדט דערפון פאריגע וואך זענען געקומען אראבער טויזענט אראבער זאלן סעיפגארדן די שיל וואס איז דארט דא ווייל זיי ווילן ווייזן אז דאס איז נישט אראבער דאס איז אייסעס אייסעס דאס איז א מכה וואס דער אייבערשטער שטראפט נעבעך, דאס איז די עס עס האט ער עס געווען אין דייטשלאנד און יעצט איז עס אייסעס, פארוואס ווייל אונז זעמער ביזי מיט משכב זכר דאס איז אייסעס עס עס און דער עולם וויל זיך נישט אויפוועקן, ס'קומט יעצט א צייט ווי פורים מען דארף צאם נעמען אזוי ווי מען פארברענט דעם איזרעילי פאן אויף לי עוועניו און יוז סטריט זאל זיך צאם קומען אפאר חברה און זאגן פאר די גוים. אונז האמיר גארנישט מיט די אלע דזשענדער לאוס, און אונז האמיר גארנישט מיט די אלע געזעצן, אונז זעמיר מורא'דיג ברוגז דערויף. שטעל דיר פאר ווען א יונגער ווערט היינט פארכאפט מען טאטשט אים, און ער גייט אריין אין די mode אז ער איז געי, ווען ער גייט צו א סייקיאטריסט פאר העלפ, טאר אים דער סייקיאטריסט נישט זאגן אז דאס איז ראנג, געי איז א וועי אוו לייף לערנען זיי. סאו וועט ענק דער אייבישטער ווייזן, אראפצוהאקן א קאפ איז אויך א וועי אוו לייף, נאר מען שטארבט אפ דערנאך, און אונז אידן דארף מען זיין פארמישט אין דעם אלעם, אגודת ישראל, סאטמאר, אלע אידישע ארגענעזעישאנס, אלע האבן געוואוט פאר די מענטשן וואס האבן פראמאוטעד די זנות. סאו אז עטס ווילטס באמת וויסן וואס די גאנצע פורים איז אלל עבאוט, ער איז אלל עבאוט איין זאך, צוריקצושטעלן דעם בית המקדש, בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אונז צוריקברענגען אויף ארץ ישראל. דער קען טאמפסאן האט געטשעפעט מיט די קינדער, ער האט אראפגעברענגט אין ברוקלין דעם גאנצן מלחמה, קעגן פעדאפיילס, די גאנצע מלחמה וואס זיי שלאגן זיך קעגן פעדאפיילס האט ער ליידער אראפגעברענגט. ער איז פראו פעדאפייל, ס'גייט אים נאכנישט אזוי גוט, איך זאג ענק נאך, דזשאסט טעיק איט איזי, אונז פייט מיר געפערליך. און מ'וועמיר אנקומען, מ'זעמיר אנגעקומען ביז יעצט אויך, מען האט מיך געשאסן, מען האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן, ברוך השם איך פאר נאך גוט, ברוך השם דער אייבשטער העלפט מיר ווייטער, און ס'דא אנדערע וואס העלפן אויך, וויל איך ענק זאגן אז די וואך איז געווען אין צייטונג אז ער נוצט אזאלעכע הויעכע קלעס דעטעקטיווס וואס זיי מאכן הונדערט טויזענט דאלער א יאר פלאס, ער נוצט זיי זאלן טראגן די גארביטש פון זיין הויז, ער וואוינט ערגעץ אין פארט גרין צו וואו, נוצט ער זיי מען זאל זאלן ארויסטראגן זיינע גארביטש, זיינע קינדער טראגן, ס'הייסט אין קלאמפערשטן אז מען דארף וואטשן זיין ווייב מיט די קינדער, אוי ס'איז געווען א מיאוס ארטיקל, און די פעדערל האט זיך ארויפגעכאפט יעצט אויף דעם, דאס שרייען ער האט ארויסגעווארפן שוין פופצן עמפלויאיס, די אפיס פארט אויף רעדער, וואס האט ער געמיינט? ער האט געמיינט אז ס'וועט נאר אריבערקומען שלעזינגער, אריבערקומען וועט זיך דארטן לעקן צו אים, און ס'וועט פארן א מחיה, ס'וועט נישט פארן אין ערגעץ, ס'וועט זיין אזוי ווי די פרשה פון המן מיט מרדכי'ן, ס'וועט דויערן א שטיק צייט פון ווען אחשורוש העט ווערן קעניג, און נאכדעם די פרשה פון. די מגילה איז געווען דריי יאר נאכדעם, און נאכדעם האט נאך געדויערט נאך צוועלף יאר, און דער סוף איז געווען ולה' הישועה, די אלע וואס האבן געטון משכב זכר און זנות זענען אונטערגעגאנגען, און אזוי וועט עטס אלע אונטערגיין די אלע וואס האבן דאס געטון, און כ'האב ענק שוין אויך געזאגט, דער מדרש זאגט אפילו די וואס זיי העלפן צו, זיי אויכעט לסוף מבקש כיכר לחם, זיי וועלן נאך אויך בעטן א שטיקל ברויט. יעצט וויל איך קודם אביסל רעדן וועגן די חדרים, די קלאסן, יעדער ווייסט אז ס'איז נישט דא געהעריג קיין חדר, יעדער ווייסט ס'איז א זמן שיכרות, ס'איז דא אלע סייזעס און עידזשעס פון בחורים, מענטשן גייען נאך געלט, כ'האב שוין געבעטן אז מ'זאל נישט גיין נאך געלט, מ'זאל נישט לאזן די קינדער, וויפיל דאס קינד קען ברענגען, לאמיר זאגן הונדערט דאלער, געב פאר די ישיבה פון דיין טאש. איך זעה אז די זאלוינישע ארגענעזעישן האט זיך שוין אביסל גענומען אין די הענט אריין, און כ'האב געזען מ'האט ארויסגעשטעלט צעטלעך אז מ'טאר נישט פארן מער מיט די גרויסע באסעס, זייער אסאך האבן עס ברוך השם אויפגעהערט. כ'בין געווען פאר דריי יאר צוריק אין ארץ ישראל פירעם, איז בין איך דורכגעוואלקט בני ברק, רחוב רבי עקיבא, פלוצלינג זעה איך ווי. עפעס א מענטש לויפט מיר נאך, שטעל איך מיך אפ, פרעג איך אים וואס ווילט איר? זאגט ער, זעסט דא האמער פון דושינסקי, האמער דא צען טראקס, ווענס, אזעלכע מיני, ס'איז נישט געהעריגע באסעס, זיי פארן יעצט ארויס צוזאם נעמען געלט, און אזוי ווי אונז ווייסן מיר דאך אז איר זענט ברוגז אויף דעם מנהג וויל איך אייך ווייזן, יעדער פארט מיט א מלמד, זאג איך, אוי געבענטשט זאלט עטס זיין. נאך זאלסטו אויך זען די קינדער זאלן נישט שיקערן, ווייל איינמאל אז מען שיקערט איז עס א פראבלעם. זאגט ער ביסט גערעכט, מען הערט פון יעדן. יעצט זעה איך אז די זאלוינים האבן אויסגעשטעלט צעטלעך אז מען לאזט נישט פארן נאר מיט די געהעריגע ישיבה באסעס, טאר נישט דינגען די שייגעצישע באסעס, סיי שייגעציש וואס האט פלעצער באהאלטן, ווי מען קען זיך ארויף זעצן אויף א קאוטש, מען איז האלב פארשיכור'ט און נאכדעם טוט מען וואס מען טאר נישט. יעצט, איך וואלט עס געוואלט אויסרייסן אינגאנצן דעם מנהג, ווייל די בחורים קויפן נאכדעם דראגס אויכעט פון דעם געלט. נאר וואס, הער אויס, א הצלה פורתא איז אויך עפעס. מיט אפאר יאר צוריק האט מען דאך געטון כל דבר אסור, בחורים פלעגן מיר זאגן אז זיי פלעגן צוקומען צו. איין בחור האט דעם צווייטן געמאכט הוצאת זרע לבטלה, און איינער האט געמאכט משכב זכר, ס'געווען, און נאכדעם האבן די בחורים געשריגן ס'קען זיין ס'איז אמת, איך בין געווען דראנק, וואס זאל איך טון, איך בין געווען שיכור, סאו מען דארף זייער וואטשן, אבער אבי ס'האלט שוין עפעס אויף א שטיקל וועג. יעצט האב איך געוואלט נאך א קלייניקייט זאגן, כ'האב ענק געזאגט וואס ס'גייט פאר אין אוסטראליע, ס'טוט זיך דארטן אז ס'ממש א שרעק, ס'איז נישט צום גלייבן. דאס האב איך אנגעהויבן, ברוך השם כ'האב געהאט א זכיה, כ'האב געהאלפן בויען א מקווה, עס האט זיך געמאכט נישט נאר א מקווה, עס האט, אזוי ווי אונזער הייליגער רבי האט געזאגט, אז א מקווה איז מטהר דעם גאנצן מקום, זעט אויס האט מטהר געווען דעם גאנצן מקום ברוך השם, איז למעשה ווארפן זיי יעצט ארויס יעדן איינעם, און ס'איז דא א א ראבינאט, וואס דער ראבינאט האט צווישן זיך אויכעט.

ס'האט זיך געמאכט א גערודער און דער עולם קען שוין נישט פארלייקענען ויהי כי לא יכלה הצפינו עוד. יעצט מיט לעבאוויטש איז דא דארטן זייער ערנסטע פראבלעמען און דער איין רב וויל נאכנישט רעזיינען, די קאמישנער וועט אים שוין מאכן צו רעזיינען. נאר אין די זעלבע צייט האבן זיך געשטעלט אסאך רבנים אויף די רעכטע זייט, זיי ווילן נישט אז לעבאוויטש זאל זיין א שמוציגע הויז. ס'איז אויך דא א לידינג טשיילד. פראטעקשאן עקספערט, וואס ער האט אויך שטארק קריטיקירט חבד פון מעלבורן פארוואס זיי האבן נישט ריפארטעד די אלע זאכן, ער הייסט ראביי יעקב גלאסמאן, או ער פליקט אין זיי שטיקער. יעצט איז דא א רב וואס איז אויכעט א סיניער ראביי, ער הייסט ראביי צבי הערש טעלזנער, ער איז דער לעצטער וואס האט נאך נישט ריזיינט, און זיי ווילן אויף אים יעצט ארויפלייגן די קאמישאן אז ער מוז אויך ריזיינען, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט דער ראביי יוסף פעלדמאן איז שוין עמטליך ארויסגעקומען פון חבד א סטעיטמענט אז זיי האבן אים אראפגענומען פון די שליחות, ער איז מער נישט קיין שליח פאר זיי און ער ארבעט נישט פאר זיי, דאס איז דער יוסף פעלדמאן וואס האט געזאגט פאר די קאמישן אז ער האט קיינמאל נישט געוויסט אז אן עלטערע מענטש טאר נישט אנרירן א קינד ביי די דזשעניטעלס. יא, ס'ווערט ארדענונג רבותי! יוי די מקוה ישראל השם די מקווה האט דאס אלעס גורם געווען, ברוך השם כ'האב געהאלטן א דרשה. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער, איך וויל לאזן ענק הערן א טעיפ וואס די רבנים פון די רעכטע זייט, נישט די פעדעפיילס, אלע יונגע רבנים האבן געזאגט, איך וועל אריינרעדן אינמיטן ווייל עטס קענטס נישט זעהן פונקטליך וויאזוי ס'טוישט זיך די סקרין.

יו קען בי שור ווי אר גאוינג טו פייט איט פאר יור טשילדרען פאר מיי טשילדרען פאר אלל אוו אווער טשילדרען'ס סעיק. יעצט וועט עטס זעהן ווי ווייט אונז זעמיר הינטערשטעליג צו ארטאדאקסי פלעגט פירן אידישקייט, פי די חסידים. אונז זאג מיר נאך אז ס'געשעהט נישט, אלרייט מ'קען שוין נישט זאגן אז ס'געשעהט נישט אבער מ'וויל זיך נישט בייגן, דארט איז געווען די סענטרעל סינעגאג די גרעסטע רב, ס'איז א מאדערן ארטאדאקס, און ס'איז געווען ליבאביטשער רבנים די יונגע, רבותי אזוי ווי ס'האט גענומען אן ענדע דארט וועט עס נעמען אן ענדע ביי אונז אויך, וואטש און סי. ס'איז דזשאסט א מעטער אף טיים, ס'ווענדט זיך נאך וויפיל קרבנות מ'וועט מוזן מקריב זיין אויף דעם פעדעפייל מזבח. באט איטס גאנע טשעינדזש היער טו און די אלע מוזן רעזיגנירן די אלע און האבן יענע פראבלעם ווייל אונז ארבעט מיר מען זאל דא אויך מאכן אזא קאמישן אזוי ווי ס'געווען די מאלאן קאמישן אונז ארבעט מיר אויף דעם ס'גייט זיין אי"ה. סאו יעצט לאמיר צוריק קומען נאכאמאל צו וואס דא גייט פאר ס'גייען פארן באסעס כ'האב שוין געבעטן אפאר יאר מען זאל עס אויפהערן אסאך קאנגרעגעישאנס אסאך קהילות אסאך ישיבות האבן עס אויפגעהערט און מ'דארף זייער אבאכט געבן אז די קינדער גייען אויף די באסעס די בחורים זיי שיקערן, אפילו ווען ס'וועט זיין געהעריגע ישיבה באסעס, דאס דערמאנט מיך פון אלען דערשאוויץ, ער זאגט ער האט נישט געטאטשט דארטן אנדער עידזש, נאר זיי שוין געווען אווער עידזש, און ער האט אויכעט געטאטשט ווען ער האט געהאט אנגעטוהן זיינע אונטערהויזן, ס'זעלבע דא אויכעט, מען גייט אריינלאזן מיט די ישיבה באסעס, ס'וועט טאקע נישט זיין די באהאלטענע קאוטשעס, אבער איינער זיצט לעבן צווייטן, ער נעמט זיך שפילן, זענען דאך שיקער, רבותי. וועלכע טאטע און וועלכע מאמע לאזט דאס צו? איך פארשטיי דאס נישט. עניוועי, מען דארף דאס אויפהערן. נאכדעם דארף מען נישט לאזן די קינדער גיין נאך געלט. קינדער טארן נישט וויסן וואס דאס הייסט געלט. ווען נישט גייען זיי גראד צו חברים און מען געט זיי ציגרעטלעך מיט דראגס. איינמאל שיקט מען זיי אן מיט דראגס זענען זיי קרבנות אויף אייביג. נאכדעם דארף מען וואטשן וועגן די פארענטשעס. כ'האב ענק שוין געזאגט. די געשטיפטע בתי מדרשים איז א פראבלעם. שטייט אויפן טיש און מען שאקלט זיך מיט די פארענטשע איינער אריין אינעם צווייטן, די אלע זאכן זענען גילוי עריות. די פעדאפיילס ווארטן אויף דעם. זיי האבן גארנישט מיטן פורים. און נאכדעם זאגט ער דאן איך בין געווען שיכור, וואס איז צום טון? און איך בעט מען זאל נישט לאזן קינדער טרינקען. מען מאכט א חוזק, מען גייט מיט קינדער גייען אריין, און מען געט זיי וויין מיט ברוינפן און מען מישט עס און מען ווערט פרייליך אז יענער איז שיכור, רבותי הערטס אויף די זאכן. איך ווארן יעדן טאטן, טאמער האט מען געגעבן דיין קינד צו טרינקען אלקאהאל, זאלסטו איינזעצן יענעם, ער טאר דאס נישט טון, דאס איז אגענסט די לאו פאר א מיינער צו געבן אלקאהאל. אז ער האט אויף זיין טיש אלקאהאל און מיינערס קומען אריין, קען מען אים איינזעצן. דאס איז א קריים. אונז גיימיר אויסנוצן די לאו טו די אוטמאוסט, ווייל דער עולם הערט נישט ווען מען רעדט צו זיי נארמאל. און מען זאל נישט לאזן די בחורים דינגען קארס, אז מען דינגט קארס און מען שיכור'ט, מען קען איבערפארן איינעם, ס'איז זייער דעינדזשערעס.

קוקט צווישן זיך, ס'איז היינט ממש א הפקר פעטרישקע, און איר זאלט ווארענען שרייבן שרייען זיי ארויס, איך, איי קען טעיק אוט מיי שעיר, אז מען דארף ווארענען, וועל איך ווארענען. דא געהאט א מעשה, א העריסאן פאליס אפיסער, א ריטייערט, האט געשאסן צוויי טעכטער מיט די צוויי דאגס. אמעריקע זיצט און טראכט וואס ס'האט געקענט געשען, כ'וועל ענק זאגן זייער פשוט, מסתם געוואוינט מיט ביידע, זענען געווארן גענוג אוו עידזש, און זיי האבן אים געזאגט זיי גייען אים ריפארטן, און ער האט מסתם געוואוינט מיטן הונט אויכעט, ער האט זיך מייאש געווען, ער שיסט דעם הונט אויכעט, ער האט אפגעשאסן אלעס, די צוויי הינט, די צוויי טעכטער, און ער האט זיך אויך געשאסן, יעצט מוטשע זוך מיך, ער האט געלאזט א לאנגע צוואה פאר זיין ווייב, ט, היינט איז די אלע זאכן סעלף עקספלענעטארי, עטס וועסט נאך הערן אמאל מ'וועט זאגן יאך, וואס איך האב געזאגט דאס איז אמת געווען, ס'איז אזא שמוציגע וועלט געווארן, ס'איז שוין ממש א גרויל.

אז ער וואוינט אין א געגנט וואס די געגנט הייסט סנהדרי המרחבת, דאס איז דארטן ווי הרב עובדיה יוסף ליגט אין בית החיים, ס'איז א נייע אידישע געגנט, איך געדענק ווען ס'איז געווען נאנט צו די אראבער, מ'האט דארט נישט געוואוינט, שפעטער האט מען געטראפן כוכין פון זיבעציק סנהדרין, מ'האט געזאגט אז די ענגלענדער האבן דאס צוגענומען, די גאלדענע ארונות, און זיי האבן איבערגעלאזט די ביינער, על כל פנים דאס איז זייער א שיינע געגנט סנהדרי המרחבת, עס איז סנהדרי אבער עס איז פארברייטערט. קיצור זאגט ער מיר ער וואוינט דארטן און ס'טוט זיך דארטן זנות, מ'כאפט קינדער מיט היטשעס, מ'פארט, מ'קומט, ס'איז געפערליך. פרעגט ער מיך וואס מ'זאל טוהן, זאג איך אים וואס הייסט וואס דו זאלסט טוהן? הע, קאל אפ יצחק קדמון דער הויפט פון די באזיצער פון די טשיילד פראטעקשאן. קיצור ער קאלט מיך צוריק אז די פאליס זענען דארטן באהאלטן, מ'טוט זיך אן מיט. נישט מיט יוניפארעם, און ס'איז לעבעדיג, מ'האלט אין איין כאפן נאך מענטשן. אין די צייט פון די גמרא איז געווען משיאין משואות, מ'האט אויפגעהויבן אזעלכע פאקלען האט מען אויפגעהויבן, מ'זאל וויסן ווען ראש חודש איז, ס'איז געווען משקלקלו ווען די צדוקים האבן אונז געוואלט פארדרייען די ימים טובים האבן זיי אויך געמאכט פאלשע פאקלען, אבער על כל פנים. זעהט אויס אז ארץ ישראל לעבט נאך אין די צייט פון משיאין משואות, מען הייבט נאך אויף פאקלען, זיי כאפן נישט אז מען כאפט שוין אין האלב ארץ ישראל, די גמרא ברענגט אז ווען ס'איז געווען חורבן בית המקדש איז האלב ירושלים האט זיך שוין געבאדן מיט בלוט און אנדערע העלפט ירושלים האט נאך געטאנצט שמחת חתן כלה, אזוי ברענגט די מדרש אין איכה, זיי כאפן נישט אז. דאס וואס געשעט אין צפת, און דאס וואס געשעט אין נחלאות, און דאס וואס געשעט אין בני ברק, און דאס וואס איז יעצט געשען אין קרית ספר, דאס גייט געשען אין גאנצן לאנד, ס'איז א פסוק אין חומש, ויראהו ה' את כל הארץ מן הגלעד ועד דן, און משה רבינו האט געזען גאנץ ארץ ישראל ווי איינס, גאנץ ארץ ישראל איז היינט איינס, יעדער פייט פעדעפיילס. איר וועט הערן שפעטער איך האב ארויפגעלייגט פון רב קניבסקי וואס ער זאגט מען זאל גיין גראד צו די פאליס, עניוועי דער דאקטער איז מיר מורא'דיג דאנקבאר ווייל ער איז א דאקטער און מ'איז געקומען צו אים נעבעך מיט וויקטעמס, אריינגעשטופט אונטן, מיידלעך אויסגעלעכערט, א שרעק געווען וואס ער פארציילט, איז אנבעליוועבל, ס'איז נישט צום גלייבן, רבותי אונז זעמער אביסל מער פארגעשריטן, לאמיר נישט לאזן אונזערע קינדער זאלן זיין וויקטעמס, דאס איז איין זאך. דער צווייטנס האט מיך אפגעקאלט אן אנדערער וואס ער איז נישט קיין דאקטער נאר ער וואוינט אין א שטא אין א געגנט אין ירושלים וואס הייסט סראצקין, סראצקין איז איינע פון די שענסטע געסער וואס איז דא, גרויסע בנינים, רב אשר דער פון יד עזרה האט דארטן געהאט א בילדינג, בקיצור דארט אין סראצקין וואוינט דער רוט, דער דער וואס מען האט אים געכאפט יעצט אז ער האט געוואלט געבן שוחד, אים האט מען געכאפט, ער איז געווען איינער, מען האט געכאפט אפשר צוויי הונדערט פופציג צוויי הונדערט אידן מיט גוים, און דער רוט האט דיסעפיערד. איז ער האט מיר אלץ געזאגט דער רוט ער געווען דא אמאל ער האט חתונה געהאט ער האט זיך געגט פון א פרוי עפעס ער האט געהאט דא א קאנטרי ריעל עסטעיט און זי האט עס אים צוגענומען בקיצור ער האט געמוזט געבן א גט ס'איז נישט קיין חילוק איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל געזאגט האט ער מיר אז ער האט דארט חתונה געהאט ער וואוינט אויף רחוב סאראצקין איך בין אמאל געגאנגען דא אין די גאס אין פענסלעוועניע דארט וואו ס'איז דא די שחיטה האב איך געזען ווי ער דרייט זיך מיט א מעקסיקאנער שיקסע. און כ'האב געזען ווי ער גייט אריין עסן אין א מעקסיקען רעסטאראנט, פרעג איך אים, כ'פארשטיי נישט, וואס טוסטו דא און וואס איז דעי שיקסע צו דיר, ווילסט זי מגייר זיין? זאגט ער, ניין, איך בין דא משגיח ביי פלייש, אזוי האט ער מיר געזאגט, איך זאג עס, ברבים, יעצט קענסט מיך האלטן לייבל פאר דעם, ער האט מיר געזאגט איך בין דא א משגיח אויפן פלייש, איר פארשטייט ווער ס'איז א משגיח? ער האט זיך געדרייט נאכמיטאג מיט א מיט א מעקסיקען שיקסע. עניוועי, למעשה איז שפעטער האב איך אים געטראפן אין ארץ ישראל זאגט ער מיר אז ער האט חתונה געהאט יעצט אין ארץ ישראל האט זיך אפגעלאזט פון די אלע שיקסעס, פיין איז דאך גוט, יעצט האב איך געליינט אין צייטונג ווען ער איז אנטלאפן איז האב איך געליינט אין צייטונג אז ער האט דא א ווייב אין אין פענסלעוועניע געשטאנען פונקטליך ווי זי וואוינט, סאו ווייס איך נישט צו זי איז די מעקסיקען שיקסע צו ס'איז שוין אן אנדערע שיקסע, וואס איז מיט דעם ווייב וואס ער האט מיר געוויזן אז ער האט אין ארץ ישראל, האט מען אפילו געזאגט ער האט א קינד מיט איר, העי! רבותי זעמיר אונז מעסט אפ? דאס איז אונזערע משגיחים? עניוועי, סא דער ראטה איז וואוינט אין סאראצקין און ער האט דארט א ווייב, קען זיין ער האט דא א ווייב, קען זיין ער האט נאך אפאר ווייבער, מען דארף מאכן די לעבאוויטשעס, די אנשי לייבאוויטש און די נחמיה וועבערמאן'ס, די וואס האבן געמאכט דעמאלטס ווערעבאוט אוו נחום, דארפן זיי יעצט מאכן ווערעבאוט אוו דעם ראטה. און זיי מעגן אויך צושטעלן אין די זעלבע צייט דעם יענקל פעקעטע, ווייל ווער ווייסט וויפיל ווייבער ער האט ווארלד ווייד און קינדער, ס'איז א שעים וואס דא גייט פאר, און די רודפ'ט מען נישט, רודפ'ן רודפ'ט מען, רודפ'ט מען איינער וואס ער זאגט דעם אמת. בקיצור, דער מענטש קאלט מיך אפ פון סאראצקין, זאג איך אים זאלסט וויסן, טוה די זעלבע, גיי צו יצחק קדמן, און גיי אויכעט, ס'דא אסאך ארגענעזעישאנס היינט פאר העלפ דארטן וואס מ'פיקט אויף חברה, כ'האב געגעבן נעמען. כ'האב אים געזאגט, העי, געט אינוואלווד! איינער קאלט מיך אפ מוצאי שבת און זאגט מיר א בשורה טובה, ער איז אין ארץ ישראל, האסט געהערט, רב קניבסקי האט געזאגט אז מען מעג גיין צו די פאליס, זאג איך אים, קודם כל האב איך עלף רבנים וואס האבן עס געגעבן בכתב, און צווייטנס וויל איך דיר זאגן א זאך, דאס צו מען מעג גיין צו די פאליס צו נישט, דאס איז געווען שלב נאמבער דרײַ, קודם האט זיך עס אנגעהויבן ס'איז נישט אמת, נאכדעם האט מען אנגעהויבן ער איז א מסור, נאכדעם האט מען אנגעהויבן צו מען מעג גיין צו די פאליס, נאכדעם האט מען אנגעהויבן צו א קטן איז באגלייבט, די מלחמה האלט שוין ביי שלב נאמבער סעווענטין. זיבעצעטע ענגל וואס מען שלאגט זיך און אלעס פארט מיר גוט ברוך השם סאו איך האב דא נישט קיין פראבלעם היינט צו מען מעג גיין צו די פאליס צו נישט האבן שוין אלע רבנים עס איך בין געזעסן ביי הרב וואזנער ס'איז דא א הקלטה פון אים כ'האב אים געדערציילט וואס ס'גייט פאר זאגט ער ביי אונז אז דאס געשעהט אין בני ברק שיק איך מען זאל רופן אחד אפס אפס האב איך געמיינט ס'איז עפעס א מעדזשיק נאמבער זאגט ער קאל איך אפ אחד אפס אפס ס'איז די פאליס דאס האט הרב וואזנער געזאגט סאו מיך אינטערעסירט יעצט שוין היינט נישט צו קניבסקי האט יא געזאגט צו נישט, ס'איז ווי מ'זאגט ס'איז נאך א נומבער, הייסט ס'איז דא צען שאלות און תשובות רעדן פון איין תשובה לייגט מען צו אלע צען, איטס דזשאסט א נומבער דעטס אלל איט איז, ס'אינטערעסירט אונז גאר ווייניג, און איך זאג יענעם היינט איז שוין בכלל נישט דאס די מלחמה, די מלחמה איז היינט צו מ'מעג גיין צו די פאליס צו נישט, דאס איז שוין אפגע'פסק'נט אז מ'מוז גיין, די מלחמה האלט נאר אן ווייטער וועגן דעם ווייל די חזירים זענען נישט ווילינג אויפצוגעבן זייערע פלעזשער. זיי האבן דא געלעבט אין פלעזשער איילענד, דער אייבערשטער האט זיי אראפגעשיקט פון יענע וועלט דא זאלן עפעס קונה זיין תורה און יראת שמים, האבן זיי געלעבט אין פלעזשער איילענד מכשיל צו זיין קינדער, ס'דאך דאס אונזער גאנצע פראבלעם, איך וויל איך וויל ענק מסביר זיין. זאגט זי אם מזרע היהודים. העי, זרש האט זיך יעצט אויפגעוועקט אם מזרע היהודים? איי דאנט אנדערסטענד דיס, ס'האט זיך יעצט אויפגעוועקט? ס'איז דאך א דזשאוק! די גאנצע וואס המן האט נישט געקענט ליידן מרדכי'ן ווייל ער איז א איד, כי הגיד להם אשר הוא יהודי, הייבט זיך אן יעצט א נייע מעשה, מיט אפאר יאר שפעטער ווערט זי געוואויר און מ'זינגט עס נאך אזוי שיין כי אם מזרע היהודים, וואס גייט דא פאר? רבותי דא ליגט א סוד איום ונורא, דער סוד איז האט געזאגט כי אם מזרע, דעם, דו גייסט אנהייבן מיט קליינע קינדער זרע? אידישע קליינע קינדער, איך האב געמיינט, דו שלאגסט דיך מיט גרויסע מענטשן, זיי זענען געקומען צו סעודת אחשורוש, זיי האבן זיך געוואלט אינדזשויען צו זען ושתי נאקעט, א נוד קווין, ממילא האב איך געוויסט מען קען זיי אראפברענגען פון מארק, אוי אז דו האסט צו טון מיט קינדער, אה דעמאלטס איז אויף צרות, דא איז א מורא'דיגע צרה, ווען מרדכי הצדיק האט געזען אז ער קען נישט די גזירה שנכתב ונחתם בטבעת המלך האט ער געזאגט כ'האב נאך איין עצה, די קינדער. די זרע היהודים ער האט צוזאמגעזאמלט, זאגט דער מדרש צוויי און צוואנציג טויזענט קינדערלעך האט ער צוזאמגעזאמלט, יעצט דער מהר"ל זאגט דאס איז קעגן די צוויי און צוואנציג טויזענט משעת מתן תורה, עס איז דא צוויי און צוואנציג כ"ב אותיות התורה, עס איז געקומען מלאכים און זיי האבן געברענגט אידן קרוינען, ער האט ממשיך געווען די מלאכים פון קבלת התורה, מען האט יעצט מקבל געווען די תורה נאכאמאל, און מען האט געזאגט פארן אייבערשטן דו ווייסט ווער עס איז די ערבים פאר די תורה, נישט די אלטע די אידן וואס גייען זינדיגן קוקן ושתי נאקעט די זרע היהודים און מרדכי האט מיט זיי אנגעהויבן צו לערנען, אוי האט דעמאלטס זרש געזאגט אם מזרע היהודים פערטיג, יו אר פינישד, און דאס דארף מען אונז וויסן, אונז מוז מיר וואטשן די קינדער, ס'איז זרע היהודים, ס'איז הייליגע אידישע קינדער וואס אין זייער זכות זאל מיר אונז ווייטער פארן אזוי ווי עס דארף צו זיין, סאו ברוך השם. ס'קומט ארויס די אלע שייגעץ שטיק, זאגט מיר איינער ניין ווייל דו האסט עס אנגעדרייט, זאג איך דו פערד וואס דו ביסט, די שייגעץ שטיק איז געווען עס איז געווען מותר לכתחילה, ס'האט מיך געפרעגט יעצט איינער א רב ער זאגט מיר די מעשה זאג מיר ערנסט דו האסט געזען ווי מ'איז מ'מאכט משכב זכר ביי דיר אין מקווה אין קליימער סטריט דו האסט געזען ווי ס'שווימט זרע ארום און ארום און יעדער האט עס געזען און קיינער האט נישט געזאגט, זאג איך פארן רב כ'וועל אייך עפעס פרעגן אז איר וועט עסן לעקוואר עס איז אינמיטן יאר. פורים לאמיר זאגן, מעג מען עסן לעקוואר? נישט קיין שום איסור. זאג איך טאמער וועט איר אבער עסן לעקוואר יום כיפור וועט אריינקומען אין שול וועט זיך נעמען לעקן וועט יעדער שרייען נו! זאג איך אים דעמאלטס ביז איך האב אנגעהויבן צו שלאגן זיך מיט די מלחמה איז עס געווען מותר לכתחילה און די מאר די מעריער וויפיל מער מען האט מכשיל געווען בחורים מ'האט געפלעגט ארום גיין זיך אויפטון היינט האב איך געכאפט א פעטן העכט איך חזיר וואס דו ביסט דו שמוציאן, דאס איז געווען מותר לכתחילה, היינט אז מ'האט געמאכט אן אווערנעס איז עס געווארן אסור, אבער נישט וועגן דעם קומען יעצט נאך קעיסעס, די קעיסעס פלעגן אפילו נישט ארויסקומען, ווייל ווען ס'איז געווען מותר לכתחילה איז עס געווען לעקוואר אזוי ווי דו עסט פורים אינדערפרי, עניוועי, ס'פארט גוט און ברוך השם. מען זעהט שוין אביסל ווי אזוי. כ'האב אויך געוואלט זאגן, איר וועט באלד הערן אויפן טעיפ, איר קענט דאך אלע נחום ראזענבערג'ס לגיונות, כ'האב אייך געזאגט אז מ'האט איינגעזעצט נאך איינעם יעצט אין קראונהייטס וואס ער האט געטאטשט קינדער, איר קענט דאך די אלע ליגן, נחום ראזענבערג רעדט, ער רעדט אבי גערעדט, ער רעדט, ער רעדט, ער רעדט, איך וויל אייך זאגן. יעצט מעג איך שוין זאגן דעם נאמען ווען כ'האב געמאכט דעם טעיפ פאריגע וואך האב איך נישט געטארט נאך זאגן דעם נאמען ווייל ס'איז נאך געווען די טשארדזשעס פענדינג געוויסע זאכן אבער ס'איז נישט קיין ליגנט רבותי איך זאג ענק נישט קיין ליגנט איך זאג ענק איין זאך ס'גייט קומען יעצט אפאר פרייליך ארעסטס אין וויליאמסבורג אויכעט און ס'גייט קומען אפאר פרייליך ארעסטס אין בארא פארק. סאיז ממש סאיז אנבעליוועבל וואטס גאוינג אן און יעדער קומט פאראויס היינט מען סטראשעט טאקע מען זאל נישט קומען מען סטראשעט מען זאל נישט קומען צו די פאליס סאיז דא וואס זיי לויפן אוועק סאיז דא וואס זיי געפינען זיך שוין נישט דא אבער דאנט ווארי וויאזוי האט בוש געזאגט וויל סמאוק הים אוט עניוועי דער וועם מען האט איינגעזעצט וואס כהאב נאכנישט געקענט זאגן דעם נאמען הייסט ראביי גערשון סלינגער ארעסטעד דאנערשטאג. אוו מאלטיפעל קאונטס אוו סעקשול אביוז אוו א מיינער. יעצט דער סלינגער איז א מלמד מומחה אזוי ווי ס'איז א שוחט מומחה א חזן מומחה איז דא א מלמד מומחה ער האט געטיטשט אין אסאך חבד סקולס און אויך אין קראון הייטס אין ניו יארק יעצט זיינע טשארדזשעס זענען אנבעליוועבל א די פעלעני און אן עי מיסדעמינער און א בי פעלעני. הא! נעבעך! נעבעך האט ער אפגעהארגעט קינדער! אנבעליוועבל! רבותי! פליז וועיק אפ! דעם סיסטעם טרייען אונטערצוברענגען נחום ראזענבערג דאס ארבעט שוין נישט ווייל גראדע איך האב געוויסט פון דעם קעיס ווייל ווען מ'האט אים איינגעזעצט פאר מ'האט אים נאך איינגעזעצט האט מען מיר מודיע געווען ווייל מ'שמועסט זיך דורך איין ארגענעזעישן שמועסט זיך דורך מיטן צווייטן אפשר ווייסטו אויך עפעס אויף אים. אפשר אהער אפשר אהין זאל מען נישט אויסזען ווי חוזק, אבער אונז געבן מיר נישט ארויס גארנישט, ס'איז פרייוועט אלעס. אבער דער סיסטעם אונטערצוברענגען נחום ראזענבערג איז נישט קיין סיסטעם ווייל דא איז געווען אינוואלווד, איך ווייס פונקטליך ווער, איך ווייס נישט צו מען וויל מען זאל וויסן, באט ווי נאו אבאוט איט, באט מען האט מיך נישט געפרעגט אינגאנצן צו יא צו ניין, מען האט עס מסתם פארטיילט, סאו עטס האטס אונטערגעברענגט נחום ראזענבערג צום. אראפגעשאסן אריין אין קאפ אריין, ס'איז געלונגען, ער איז אריין אראפגעפאלן, ער איז טויט, ער שטופט שוין דעיזיס אפאר יאר, אבער זיין ווארקמענשיפ פארט ווייטער, אזוי זאגט משה רבינו, ווען איך וועל שטארבן ווער וועט מיך געדענקען? זאגט אים דער אייבערשטער, ניין ניין ניין, דו האסט נאך איינווייגן זייער קאפ, זארג דיך נישט. דאס זעלבע אויך, ס'איז שוין נישט נחום ראזענבערג, איך באקום שוין ידיעות פון די גאנצע וועלט אן א דעם וואס איך בין אינוואלווד דערין. סאו רבותי טריי טו סטרעיטן אוט, די וועי איט יוזט טו ווארק איז נאט גאנע ווארק ענימאר, ולהשם הישועה, די קינדער וועלן זיין סעיף, אם ירצה השם. יעצט מען דארף אויך זעהן מען זאל לערנען אביסל פורים, מען דערציילט אויפן הייליגן אבני נזר אז זיין טאטע האט זוכה געווען צו האבן אזא זוהן ווייל ער האט אפילו פורים געלערנט ברבים, ווייל. דער אמת איז דער עולם לערנט דאך נישט, איז אז איינער לערנט איז עס זייער חשוב אין הימל. יעצט, מען דארף שיקן שלוח מנות, מען שיקט, א מאן שיקט פאר א מאן און א פרוי שיקט פאר א פרוי, מען דארף שיקן לכל הפחות צוויי מנות, אדער עסן אדער טרינקען, וואס דאס איז ראוי אז מען זאל זיי עסן אינעם טאג, נישט מען דארף זיי נאך קאכן צו כדומה, יעצט איז זייער גלייך צו שיקן ביז צו די זמן סעודה. יעצט דעם טעם דערפון איז זייער פשוט, אונז פרייען מיר זיך אלע מיטן נצחון וואס אסתר און מרדכי האט געהאט, איז די גאנצע שטאט ווערט איין הויז, יעדער עסט ביי יעדן, נאר וואס קענסט דאך נישט אריינרוקן יעדן צו יעדן, ס'נישט דא קיין פלאץ, שיקט מען אים צוויי מתנות וואס דאס איז ראוי אז ער זאל קענען עסן, און איך וויל וועגן דעם רעדן. רבותי, איר האט א טעות, די אלע זאכן וואס איר מיינט אז איר טוט, און טאמער טוט איר נישט דעם פנימיות דערפון, איז עס גארנישט ווערט, למשל. יעדער איז צוקריגט איינער אויפן צווייטן, ס'קומט פורים ווערט נאך אנגעזעצט, דער שעלט דעם צאם דער פארשעמט יענעם, דער גאנצער פורים איז געמאכט ס'זאל זיין ליבשאפט צווישן אידן, אוי יענער איז נישט קיין איד יענער איז נישט קיין איד, פון וואנט ווייסטו אז דו ביסט יא א איד? ס'איז געווען אמאל, האבן זיך צוזאמגעזעצן גרויסע צדיקים, האט זיך אנגערופן איינער פון די גרויסע צדיקים, לאמיר אונז ביידע פארשליסן דאס געשעפט און משיח זאל קומען, רופט זיך אן דער אנדערע צדיק, וואס וועט טון מיט די אלע? נשמות וואס זיי דארפן נאך האבן א תיקון וואס זענען נאכנישט פארראכטן, זאגט ער א כפרה אויף די אלע, זאגט דער אנדערער צדיק, איר האט אייניקלעך וואס זיי דארפן נאך קומען אויף די וועלט וואס זענען אויך נאך אין שאול תחתית, דאס הייסט ער האט זיך אויפגעארבעט איז ער געווארן א גאנצער צדיק, דער איז א שייגעץ דער א רשע, מ'איז אויף יעדן איינעם רעדט מען אויס און מ'ווייסט יעדן פונקטליך יעדן צו באליידיגן און צו בא'עוול'ען. נישט דאס איז דער פורים, אויב דער פורים ברענגט אונז נישט אהבה ואחווה ושלום ורעות צווישן כלל ישראל, האסטו גארנישט געטון מיטן פורים. אין אמת וואלטן מיר אלע געדארפט מאכן איין גרויסן טיש און זיצן אינאיינעם און עסן, ס'איז איין ביג פעמילי, מען קען אדער נישט ווייל ס'איז נישט מעגליך, איז שיקט מען יענעם אריין פון דיין עסן כאילו אונז עסן מיר אלע אינאיינעם. סאו אויב עטס קומטס נישט צו צו די פנימיות וואס פורים איז אלל עבאוט, איז עס. עטס טוטס פיין, און ס'איז נישט קיין פראבלעם, עטס האטס געטוהן וואס עטס האטס געדארפט, באט דאס איט מין אז עטס זענטס אנגעקומען ערגעץ מיט דעם? אמת'דיג, ניין אין ערגעץ נישט. יעצט פורים איז נאך גרעסער פון יום כיפור, ווייל יום כיפור דארף מען נאר מענה זיין דעם נפש, פורים דארף מען אינגאנצן ווערן ווי מ'זאגט מתבשם, אז מען זאל נישט וויסן, בין ארור המן לברוך מרדכי, איז דען דא נאך א גרעסערער עני ווי איינער וואס ער ווייסט נישט, ער ס'פעלט אים נעבעך דער דעת, אזוי זאגט דער הייליגער רבי ר' בונם פון פשיסחא, יעצט באמת די צדיקים האבן דאס מסביר געווען אז די ווארט איז אזוי, יום כיפור קומט מען צו צו השגות פון פאסטן, און פורים קומט מען צו צו גרויסע השגות דווקא דורך עסן און טרינקען. יעצט די צווייטע מצוה איז מתנות לאביונים, מתנות לאביונים איז אז מען דארף געבן כאטש א שיעור פון א פרוטה, למעשה על פי קבלה דארף מען געבן מתנות לאביונים פאר מען געבט משלוח מנות, יעצט די מענטשן וואס זענען מדקדק במצוות געבן מתנות לאביונים וויפיל א סעודה איז, יעצט עובדיה יוסף שרייבט פאר די ספרדים אז מען דארף געבן די ווערד פון ברויט וואס ס'האט די ג' ביצים, און מען דארף געבן. צוויי מתנות פאר צוויי אביונים, דאס הייסט מתנות לאביונים, א מתנה פאר איין אביון און א מתנה פארן צווייטן אביון, יעצט ביי משלוח מנות דארף מען שיקן צוויי מנות פאר איין מענטש און נישט מער, מתנות לאביונים איז אסאך גרעסער פון דעם, ווייל מען דארף שיקן צוויי מתנות פאר צוויי אביונים, יעצט ווערט געברענגט אינעם הייליגן רמב ם. שאין שמחה גדולה ומפוארה לפני המקום ס'נישט דא א גרעסערע שמחה און א אויסגערימטע שמחה פארן אייבערשטן אלא לשמח לב עניים מ'זאל דערפרייען די הערצער פון ארעמע לייט יתומים ואלמנות ודומה לשכינה און מען אזוי ווי די שכינה שנאמר ווייל ס'שטייט להחיות רוח שפלים און להחיות לב נדכאים און ממילא איז עס א פשוטע זאך אז מ'דארף אויסגעבן מער געלט פאר מתנות לאביונים, ווי מען דארף אויסגעבן פאר משלוח מנות. און אזוי זאגט רש י, אזוי משמע פון רש י, שמות כ ב, פסוק כ ד, את העני עמך. יעצט מענטשן ווייסן דאס נישט, זיי כאפן נישט אז מתנות לאביונים איז געט מען ממש פעניס אין שול, און ס'קומט משלוח מנות קויפט מען פאר הונדערטער און הונדערטער דאלער, ס'איז א גאנצע מעשה. נאנאנאנאנא, מען דארף וויסן וואס דער אייבערשטער וויל פון דעם. יעצט, מען קען געבן מתנות לאביונים עסן אויכעט, מען מוז נישט געבן געלט, אבער עס איז אסאך מער בכבוד אז יענער קויפט זיך אויף זיין אייגענעם הכשר. ס'דא יעצט א גאנצע זאך, נאך רעדן דערפון די נעקסטע פאר וואכן, כ'האב אזויפיל גערעדט אויף די עדה חרדית ווי פעיק זיי זענען, אזוי אז מען וויל אריינשטעלן פון זלמן לייב'ס בית דין דארט מען זאל נאכקוקן צו ס'איז אמת, ווייל זיי ווייסן שוין ס'איז אמת, און עס קען גאר זיין ס'איז דא אינגעלייט וואס האבן מיך אפגעקאלט, זיי ווילן איך זאל קומען אפילו אויף ארץ ישראל זיי העלפן אבער איך קען זיי נישט העלפן זיי ווילן מאכן אן אייגענע כשרות זאג איך די ערשטע זאך איז די שחיטה פלייש האסט נישט קיין פלייש האסטו גארנישט זאגן זיי זיי ווילן איך זאל קומען איך זאל צושטעלן זאג איך איך בין נישט קיין שוחט איך קען נישט פירן קיין פאבריק אז איך וועל קומען קענסטו זיין זיכער ס'וועט זיין נבילות און טריפות ווילסט נעם מענטשן וואס זיי פירן שוין יארן נעם פון בעלז נעם פון אנדערע זיי זאלן ענק קומען אויך העלפן אויפשטעלן. איז סתם אראפצוקומען דורך א דזשאוק, אבער ס'דא אינגעלייט וואס האלטן ערנסט ביים מאכן אזא שחיטה אזוי ווי איך זאג נאר פאר הונדערט משפחות, צוויי הונדערט משפחות, פינף הונדערט משפחות, ולא יותר. עניוועי, איך זע די אלע זאכן וואס איך רעד פאלט נישט אויף טויבע אויערן ברוך השם, מענטשן ווילן דאך ס'זאל זיין כשר, סאו ממילא די געסט יענעם צו עסן ווייסט ער נישט וואס, ווער און ווען, געב אים געלט זאל ער קויפן זיין הכשר. נישט אז זיין הכשר איז זיכער כשר, זיינע איז מסתמא אויך די זעלבע טרייף אבער עט ליעסט ער פילט זיך גוט. יעצט אין קדושת לוי שטייט אז מען זאל שיקן די אלע זאכן דורך קינדער אפילו זיי זענען נאך קליין, דער קדושת לוי ברענגט אז זיין טאטע פלעגט אים שיקן די מתנות לאביונים אפילו ער איז געווען קליין ווייל ער האט אים געוואלט מחנך זיין במצוות, ממילא קען מען שיקן דורך א קטן אויכעט. יעצט די שאלה איז ווי טרעפט מען אן ארעמאן? דער אמת איז היינט איז יעדער ליידער אן ארעם מאן מיט די דירות וואס איז ארויף אזוי הויעך, איך האלט אז איינער מאכט היינט חתונה אין די היימישע געגנט ווילימסבורג מאנרא צו אין מאנסי צו אין לעיקוואד איך האלט אז דער מענטש איז עובר אויף מאראליטי, מען טאר היינט נישט חתונה מאכן קינדער מיט רענט פון פיר פינעף טויזענט דאלער און אריינלייגן נאך צעניגע טויזענטע דאלער, רבותי איך וויל ענק זאגן מופטס אוועק, דאס איז אן ארגערע גזירה ווי ס'איז געווען די גזירה פון המן און אחשורוש, סאו יעדער איז היינט ארעם, יעדער קען יוצא זיין מתנות לאביונים, כ'האב ענק שוין אבער געזאגט עץ זאלטס וויסן אז מען טאר נישט געבן פאר קינדער קיין געלט און מען טאר נישט לאזן אז קינדער זאלן האבן געלט ווייל ס'גייט נאר אריין פאר דראגס, אין וואשינגטאן די סי האט מען שוין ליגעלייזט מאריוואנא. דא אין ניו יארק האט מען שוין ליגעלייזט קליינע קוואנטומס, רבותי איך האב ענק געזאגט עטץ האטס נישט געטשעפעט מיט נחום ראזענבערג, עטץ האטס געטשעפעט מיטן אייבערשטן מיט אלע ענקערע שייגעץ שטיק, יעצט באצאלט ענק דער אייבערשטער אז מען וועט נישט קענען האבען קיין קינדער, קוקטס אן אין אמעריקע האבן געוואוינט פון עיטין נײַנטי ביז נײַנטין פֿאָרטי פֿײַוו האבן געוואוינט אין די לאוער איסט סייד אנדערטהאלבן מיליאן אידן, ס'איז נישט דא קיין זכר פון זיי. קוקטס אן קרית יואל, קוקטס אן די גרויסע בנינים, פֿופֿציק טויזנט, פֿינף און צוואַנציק טויזנט קינדער, רבותי, ס'איז אזא שרעק צו האבן די קינדער אין אמעריקע, ס'וועט חלילה נישט בלייבן קיין זכר, כ'וויל נישט זאגן, משונאיהם של ישראל, פארוואס? ווייל אז אלעס מעג מען. טאמסאן האט געוואלט אז מ'זאל נישט אפשטעלן זיינע חברה, די אפריקען אמעריקענס, פאר מאראוואנע, האט ער עס ליגעלייזט קליינע קוואנטעטיס. אין וואשינגטאן האט מען נישט געוואלט מען זאל כאפן די אלע פאליטישאנס וואס זענען פול מיט מאריוואנא האט מען שוין עס ליגעלייזד ס'איז שוין דא א סטעיט אין דענווער קאלאראדא וואס איז אויך ליגעל א מחיה סאו ווי גייען מיר אונז אנקומען מה דאך ווען ס'איז געווען ריסטריקטעד ווי זעמער אנגעקומען און און וויפיל קינדער האמער פארלוירן אלעס איז געווען אויף מאריוואנא און ס'געווען דעמאלטס איליגעל שטעל דיר פאר ווען ס'וועט זיין ליגעל וואס דא גייט זיין רבותי יעצט ברעכטס קאפ. איך האב ענק געזאגט מען טאר נישט טשעפען מיטן אייבערשטן, מען טאר נישט וועלן פאר די דזשענדער לאו, מען דארף זיך אראפשטעלן איך וויל נישט, יעצט וואלט עטס ענק געקענט אראפשטעלן איך וויל נישט מען זאל ליגעלייזן מאריוואנע ס'עט הארגענען אונזערע קינדער, אבער זיי זאגן דו זארגסט דיך פאר די קינדער, האהא, וואס האסט דיך נישט געזארגט פאר די געי לאו אז מען מעג חתונה האבן א זכר מיט א זכר, וואס האסט דיך נישט געזארגט פאר די חוקי תועבות פאר די זאכן, זאגט דער גוי העי דו מאכסט דאך דזשאוקס עניוועי, סאו. מאך איך אויך א דזשאוק. ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. באט עניוועי, מ'דארף וואטשן מ'זאל נישט געבן פאר די קינדער קיין געלט, און מ'זאל נישט לאזן די קינדער גיין אויף געלט. יעצט אויב מ'זעצט זיך לערנען תורה איז ווייל אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט מ'קען זוכה זיין צו וואוילע קינדער, איז דארף מען זיך זעצן לערנען הלכות פסח, ווייל שלושים יום קודם החג דארף מען שוין אנהייבן און פורים איז שלושים יום קודם החג. יעצט אונז געפין מיר אז די תנאים, געפין מיר אין מסכת סנהדרין דף יב עמוד ב, אז די תנאים האבן אנגעהויבן שלושים יום קודם החג, האט מען אנגעהויבן צו לערנען אין הלכות פסח, אזוי זאגט רש י מסכת ראש השנה דף ז עמוד א' זאגט רש י ואף על פי שאין קרבן פסח, ס'איז נישט דא קיין קרבן פסח, און דעסטוועגן דאך שואלין ודורשין בהלכות הפסח כבר מהיום, תוס' מסכת עבודה זרה דף ה עמוד בית. אין די אלע זאכן האבן צדיקים זיך אזוי געפירט, דער הייליגער שיניעווער רב האט געלערנט פאר די סעודה הלכות פסח, אנגעהויבן פון סימן תכ ט און ווייטער, און די משנה ברירה, סעיף קטן ב, זאגט אויך די זעלבע, אזוי ווי דער ב ח וואס ער שרייבט אז ס'מצוה לכל אחד להתחיל ללמוד הלכות פסח מי בפורים. יעצט, דער אמרי אמת פלעגט נאכן טיש זיך זעצן לערנען הלכות פסח. דערציילט אז מען פלעגט אים הערן נאך אינמיטן טיש זאגן אור לארבעה עשר בודקין את החמץ, דער פני מנחם האט אנגעהויבן גראד נאכן טיש האט ער אנגעהויבן מסכת פסחים אפילו די נאכט וואס ער איז נסתלק געווארן ווען מען האט געטראפן ווען מען האט געזען די גמרא ווי האט ער געהאט אריינגעלייגט א שטיקל פעידזש אז דארט האלט ער האט מען געטראפן אז ער האט געהאלטן דף ז. יעצט איך וויל נאר נאכאמאל מסביר זיין אז מען איז נישט מחיוב צו שיכור'ן, חס ושלום, שיכור'ן איז די ארגסטע עבירה, מען איז מחיוב זיך אביסל מתבסם צו זיין מיט וויין, יעצט די רמא זאגט אז מען קען דאס יוצא זיין מיט לייגן זיך שלאפן, ביזנעס זענען היינט שלעכט, פרנסות זענען שווער, שידוכים זענען שווער, דירות זענען שווער, מענטשן לאזן זיך אריין אין וויין, בלייבן זיי שיכורים, מען זאל עס נישט טון, קען זיך שלאפן, אויסשלאפן געהעריג א שעה צוויי, אדער אפילו מען שטייט אויף נאכן. נץ החמה אינדערפרי איז הייסט עס שוין אויכעט אז מען איז געשלאפן מ'האט יוצא געווען פון דעם רמא עד דלא ידע. יעצט ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אז יום טוב דארף בית דין שטעלן שומרים און זאלן וואטשן אין גערטנער ס'זאל נישט צוקומען צו הוללות און קלות ראש, איז די זעלבע זאך איז אויף דעם איז עס א יום טוב אז מען דארף וואטשן אז ס'זאל נישט צוקומען צו די אלע זאכן. ס'דא רבנים וואס זיי פסק'נען שאלות נשים, זאלן זיי זיכער נישט פסק'נען, איך האב אליין געהאט אמאל א שאלה, איך בין געווען א אינגערמאן, און כ'האב געפרעגט דעם בלינדן דיין, און ער זאגט מיר, כ'האב געזען ער איז שיכור, ער האט שוין געטרינקען, זאג איך אים איך וויל נישט זאלט מיר פסק'נען יעצט די מראות, זאגט ער ס'אקעי איך קען דאס אזוי גוט, איך האב אבער געוויסט ס'נישט גוט ווייל איך פסק'ן אויך מראות, נאכדעם איז בין איך נישט געווען נאך אזא מומחה. האב איך אים געזאגט, האט ער געזאגט איך וועל דיר פסק'ענען, בקיצור איך האב עס אוועק געלייגט אויף מארגען, מארגען בין איך געגאנגען אים אליינס פרעגען האט ער געזאגט ס'איז נישט גוט, זאג איך אים דאס האט איר געזאגט אז ס'איז גוט, אויף זייער וואטש זענען די רבנים שיכור'ן, עס איז נישט דא וועם צו פרעגען קיין שאלות, מ'דארף איבערלאזען אפאר רבנים אין שטאט וואס זיי זאל מען קענען פרעגען, וואס זיי זאלן זיין די וואס זיי טרינקען נאר גרעיפ דזשוס. מען איז זיך נוהג אז מען מאכט א סעודת פורים ביינאכט וואס ס'גייט שוין צו שושן פורים. ווייל ס'דא א מדרש השופך דם רשעים כאילו הקריב קרבן, דאס איז אין במדבר רבה ק א, קפיטל ג, און ביי קדשים גייט די נאכט נאכן טאג, איז במילא איז דא מענטשן וואס זיי פירן א גרויסע סעודה, ווייל מיט דעם טוט מען אויך שופך זיין דם רשעים, מען זאל אויך זען אז די מקוואות זאלן זיין אפן באצייטנס, די פרויען מקוואות, און די אידענעס זאלן דארטן. ארבעטן געהעריג נישט זאלן זיך איילן ווייל זיי דארפן אהיים גיין צו די סעודות, איין אידישע טאכטער וואס זי טובל'ט געהעריג כדת וכדין איז מער ווי הונדערט ווי צען טויזענט סעודות, דאס איז די גאנצע סעודה אז א אידישע טאכטער זאל זיך אויפפירן בטהרה, דאס איז דער גאנצער פורים, סאו מ'דארף אבאכט געבן אויף די מקווה'ס מ'זאל עס נישט צושפארן צו פרי, און די פרויען די קוקערינס זאלן נישט שטופן די פרויען זאלן זיך צואיילן, א פרייליכן פורים און א לעכטיגן שבת.